א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה. די וואך איז דא צוויי חלקים, ווייל ס'איז זייער לאנג האב איך עס צוטיילט. דא הייבט זיך אן דער ערשטער חלק פון פרשת ראה. כ'האב מסביר געווען פארן עולם אז כ'האב צוויי טעלעפאנען, איינער פרעגט מיך צו וואס איך דארף צוויי, זאג איך איינס איז ווייל איך דארף עס האבן, און דאס צווייטע ווייל די רבנים זאגן מ'זאל עס נישט האבן וויל איך דווקא האבן, אבער ס'א דזשאוק. כ'האב וועגן דעם ווייל איך בין אין ארץ ישראל און איך דארף וויסן כסדר די זמנים פון אמעריקע, איך דארף אלעס וויסן, איך דארף מיטהאלטן. בקיצור, יעצט איז ביי אונז פאר טוירטי עי עם. ביי אונז איז אין ארץ ישראל, און אין אמעריקע איז ניין טוירטי פי עם, א טאג פריער. קיצור, איך שלאף דא. מתוקה שנת העובד. א מענטש וואס ער ארבעט שלאפט זייער גוט. באקום איך יעצט א טעלעפאן קאל פון א רב אז ער האט א מקווה און עפעס ער ווייסט אז ס'פארלירט איבער פֿיר אינטשעס יעדן טאג, פֿיר פינף אינטשעס, און ער וויל וויסן צו ס'איז א כשר'ע מקווה, זאג איך אים וואס הייסט כשר, ס'איז דאך א זומער מקווה, זאגסט דאך אליין ס'איז נאר אויף זומער, זאג איך האב דאך שוין גע'פסל'ט די אלע מקווה'ס פאר דו האסט דאך נאך מיך געקאלט, נאכדעם פרעג איך אים זאג מיר ס'האט א פילטער? הייבט ער אן צו שרייען אויף מיר וואס א פילטער איז דען כשר אין א מקווה, זאג איך כ'האב דאס נישט געזאגט. ווייל טאמער ס'פארלירט, געווענטליך די פילטער פארלירט אסאך וואסער דורכן פילטער און ס'האט, בקיצור, אז מ'האט א פילטער מיט די פייפס און ס'ציט ארויס און ס'שטופט אריין פארלירט מען וואסער. וועגן דעם פרעג איך דיך קודם צו ס'האט א פילטער, מ'דארף זעהן צוצוגיין צו די זאך. עניוועי, ס'האט נישט קיין פילטער. שטעל דיך פאר, ס'איז א זומער מקווה, פרעגט ער מיך די מקווה כשר אדער פסול, כ'האב א מקווה און איך וויל וויסן וואס ס'איז, זאג איך אים דו האסט געהאט א מקווה, דו האסט שוין גארנישט, ס'איז א פסל'ע מקווה, בקיצור, און איך זאג אים זעהסט וועגן דעם שריי איך מ'זאל נישט נוצן די מקווה'ס, יעצט איך האב געזאגט אינסטראקשענס, די אלע פרויען וואס האבן זיך גע'טובל'ט, אבער ווען ער האט מיך געקאלט איז נאך געווען. ממש ביינאכט נאך שיטת רבינו תם סאו די אלע פרויען וואס האבן זיך געטובלט דארפן צוריק גיין צו טבילה אפילו ווען ס'איז לנתה עם בעליהן דארפן זיי צוריק גיין צו טבילה ס'איז זחילה איז א פסול דאורייתא און ס'איז ניכרת איז למעשה האסט אן ערנסטן פראבלעם וואס טוסטו פון א טאג פריער און פון צוויי טאג פריער האב איך אים געזאגט די אלע זאכן על פי הלכה טעקניקלי קען מען זאגן אז די ריעותא איז געשען יעצט וואס כ'האב עס געטראפן און פארדעם בין איך נישט מחויב חושש צו זיין אבער ס'איז נישט אמת ווייל דאס איז א זאך וואס דאס פלאצט נישט אין איין טאג אין בני ברק איז אראפגעפאלן א בריק און ווען די מקווה איז לעבן די בריק וואלט איך געזאגט אז די ערד האט אזא מין ציטער געטאן ס'האט עס עס צובראכן אבער נארמאל איז דאס שוין פסול נישט פון היינט ס'איז שוין פסול פון אנפאנג זומער און נאך פון פאראיאר און נאך פאר פינעף יאר, ממילא האסטו אן ערענסטע ערענסטע שאלה אויף די אלע טבילות, יעצט בעט איך דיך מיט שיינעם זאלסט אפשפארן די מקווה, דו האסט מער נישט קיין מקווה, דעטס איט. יעצט איך ווייס נישט צו ער וועט מיך פאלגן, ווייל ס'איז דאך דא א דין אז מ'מעג טראגן אבנים מקורזלות, מעג מען טראגן וועגן כבוד הבריות אז מ'זאל זיך קענען מקנח זיין, איז ממילא דער רב מאכן א חשבון, ווי דען דא נאך אזא כבוד הבריות, און מיט מאכן פרויען נידות און זייערע קינדער בן הנידות. כ'קען דאך די רבנים, די שקאצעריי קען איך. איז וויל איך זאגן פארן עולם, איך בין נישט אין ניו יארק, איך קען עס נישט מברר זיין פונקטליך, כ'ווייס נישט וואו די מקווה איז, מ'וועט עס טרייען מסתם צו פארגלעטן און צו פארשווייגן, איז במילא זאלט איר וויסן, מאי דהוה הוה, וואס איז געווען איז שוין געווען, אבער נוצטס נישט קיין זוממער מקווה'ס, איך בעט ענק נאכאמאל, דאונט יוז סאממער מקווה'ס, ס'ארבעט נישט א גאנצן ווינטער. דרויסן איז דא א פייוו פיט פריזינג, ס'שטופט אריין די מקווה, און עט די ענד אוו די דעי איז די מקווה א בערינג וואל אויכעט פאר די פאר די פארפרוירענע ערד, און מ'קומט צוריק פארן ספרינג איז אלעס געקרעקט און ס'איז א פראבלעם אין כשרות. כ'האב ענק געזאגט נוצט די מקווה'ס פון ווינטער וואס עטס נוצטס א גאנץ יאר, און פארטס אויס מיט אייער פרוי צו די מקווה מעג מען דאך פארן מיט די פרוי, לדבר מצוה מעג מען, ס'איז א בפירוש'ע הלכה, אוודאי צו דו זאלסט זיצן אין פראנט סיט צו נישט, אויף דעם עמער שוין אריינגיין אין הלכות נידה אן אנדערס מאל, אבער לאמיר זאגן אז דו האסט באקעט סיטס און ס'קומט אויס אז מ'קען זיך נישט טאטשן און דער עולם איז מיקל דערין, אה, איך קען ענק נישט זאגן אין דעם גארנישט, אבער איין זאך. וועסט גיין אין א כשר'ע מקווה און דאס צוריקקומען נאכדעם, וועסט אויספארן מיט דיין ווייב, וועסט גיין אין א רעסטוראנט,

זיי געבן אויף פארן אייבערשטן צוועלף טאג און אסאך מאל מער, ביז זענען מטהר די פרוי, און עט די ענד אוו די דעי גייט מען אין נישט קיין כשר'ע מקווה, וואס האסטו אויפגעטון? זייטס געזונט אלע, ווייל איך מוז מיך צוריק גיין לייגן שלאפן, איך בין אינגאנצן געשלאפן אפאר שעה פון איינס און ביז יעצט, און איך דארף מארגן ארבעטן אגאנצן טאג אויף די מקווה ווייטער. יעצט דיו טו די ערנסטקייט פון דעם מעסעדזש מאך איך נישט קיין דזשאוקס, כ'מיין עס זייער ערנסט, ווייל ווען נישט וואלט איך ווען אויסגעלאזט, אה, כ'האב נאך קיינמאל נישט געבויט א מקווה, אה, וואו איך בין, איך בין אין מאנטיסעלא, וואלט איך מיך געזען יעצט אין א פיצא שאפ. לצים וואס איר זענט צוגעשפארט א האטליין, געוואלט צושפארן א האטליין, פארוואס? ווייל ס'זאל נישט ארויסקומען אז ס'איז דא פסול'ע מקווה'ס און ס'איז דא רבנים חזירים מיט מלמדים נואפים. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן א שטיקל דבר תורה, יעצט איז די חודש אב. דער נביא זאגט קרא עלי מועד אז ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען חודש אב וועט זיין א מועד, כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'איז געווען אב, אלול און תשרי, אב איז געווען ראש השנה, אלול איז געווען יום כיפור און תשרי איז געווען סוכות, האב ענק שוין געזאגט אז די אבות האבן אזוי געהאלטן, ס'ווערט געברענגט אין קבלה ספרים אז ביז מתן תורה האט מען אזוי געהאלטן, שפעטער אז מ'האט געמאכט דעם עגל האט זיך עס צוזאמגעשטעלט אלעס מיט איין חודש, יעצט אב איז א חודש פון שמחה, ס'עט זיך אויסלאזן, די ערשטע העלפט איז קודם די מרירות, און נאכדעם פון חמשה עשר באב גייט שוין שמחה, ס'קומט שוין אריין דער אור פון די הייליגע טעג, וועגן דעם איז אב אייביג מלא, אזוי ווי די אלע חדשים וואס זיי האבן יום טוב אין זיך. יעצט אב מיינט אויכעט א טאטע, א טאטע האט אייביג ליב דאס קינד, אין וועלכע מצב עס זאל נישט זיין, און אפילו ער דארף אמאל שטראפן די קינדער, טוט ער עס אויכעט מיט רחמנות, און ווען אונז עמיר זיך פארעכטן, עט אונז דער אייבישטער צוזאמען נעמען. אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק. וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם. דאס איז ראשי תיבות ראש חודש מנחם אב איז ארחם. דער אייבערשטער האט געעפנט יעצט נאך חמשה עשר אב האט ער געעפנט די טויערן פון רחמים, מען פלעגט נאכזאגן פון צאנזער רב אז מען רוקט שוין די בענקלעך אין הימל, הייבט זיך שוין אן יעצט. יעצט אין ספר בן איש חי.

אין נר מצוה, אות למד ג', שרייבט ער, די סיבה פארוואס מען טאר נישט קלאגן אויפן חורבן בית המקדש אום שבת, ווייל ווען ס'געפאלט שבת איז דאך עס נישט דוחה שבת, זאגט ער וועגן בונה, פארוואס? הערט אויס, ווייל וויבאלד אז אונז טו מיר. קלאגן אויפן חורבן, און דער אייבערשטער זעהט אז אונז וויל מיר זייער שטארק ער זאל בויען ירושלים, מאכט עס אז דער אייבערשטער זאל מקיים זיין דעם פסוק שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה, ס'איז א פסוק אין ישעיה קפיטל ס"ו פסוק י, די אבילות מאכט אז דער אייבערשטער זאל אנהייבן צו בויען דעם בית המקדש, און דאס וואס ער האט עס צובראכן איז נאר געווען א סותר על מנת לבנות זאל נאך ווערן גרעסער און שטערקער. ממילא טאר מען שבת נישט מתאבל זיין ווייל מורא'דיג ווייל בנין בית המקדש איז נישט דוחה שבת, מורא'דיג. יעצט ווערט אויך געברענגט פון ר' פנחס'ל קאריצער ווען מען זיצט תשעה באב אויף דער ערד איז עס אזוי הויעך אז מען קען זיך דאס נענטסטע נאנט ברענגען צום באשעפער. יעצט ס'איז דא א הייליגער רמבן אין פרשת במדבר קאפיטל ט"ז פסוק כ"א, שרייבט ער דארטן אז ס'איז געווען א גרויסע חרון אף אויף די אידן אין די צייט פון דוד המלך, דאס ווערט געברענגט אין שמואל ב' קפיטל כ"ד, און למעשה ברענגט די רמבן אז דער אייבישטער האט געהאט א גרויסע הקפדה אויף כלל ישראל, ביז דוד המלך איז געקומען האט קיינער נישט פון זיך אליינס זיך מעורר געווען אז מ'זאל מאכן. פארן אייבערשטן א הויז אז מ'זאל בויען א בית המקדש, ס'איז געווען איבער דרײַ הונדערט יאר וואס ס'איז געווען משכן שילה, מיט אנדערע פלעצער האט זיך געוואלגערט דעם אייבערשטנ'ס ארון, נישט ביי די צייטן פון די שופטים, און אין אמת'ן שטייט אין פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה אז ס'איז דא א מצוה מ'זאל מאכן א פלאץ אז דער אייבערשטער זאל האבן וואו צו רוען, זאגט דער רמבן מורא'דיגע ווערטער. ואילו היו ישראל חפצים בדבר, ווען די אידן וואלטן דאס געוואלט, ונתעוררו בו בתחילה, און ס'וואלטן אליינס געזוכט צו בויען פארן אייבערשטן א הויז, היה נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול, וואלט דען געווען געמאכט אין איינע פון די טעג פון די שופטים אבער אין די טעג פון שאול, או גם בימי דוד אבער אין די טעג פון דוד, כי אם שבטי ישראל המתעוררים בדבר, ווען די אידישע קינדער וואלטן. זיך מתעורר געווען אין דעם, לא היה הוא הבונה, וואלט נישט געבויעט שלמה המלך, אלא ישראל היו הבונים, כלל ישראל האט עס געבויעט, אבל כאשר העם לא השגיחו קיינער עס האט אים נישט אינטערעסירט, האט דער אייבערשטער יא וואו צו רוען, האט ער נישט קיין הויז, ודוד הוא המשגיח והמתעורר, דוד האט געווען דער וואס איז משגיח געווען, ער האט מתעורר געווען. והוא אשר הכין הכל און ער האט אלעס אנגעגרייט, היה הוא הבונה איז ער געווען דער וואס האט געבויעט, היה סיבות מן השמים שלא יוכל לבנות הוא את הבית, ס'איז געווען סיבות ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט אז זיין הענט איז פול מיט בלוט, על כן נתאחר הבנין כל ימי דוד בפשיעת ישראל, ועל כן היה הקצף עליהם. דאס איז געווען דער חרון אף וואס דער אייבערשטער האט ברוגז געווען, דאס וואס ס'שטייט אין פרשת במדבר קאפיטל ט ז פסוק כ א. איז בקיצור, אונז ווייסט מען, אונז טאר מען נישט בויען דעם בית המקדש, אונז קען מען נישט ווי מען זאגט צושטופן די גאולה, אבער די חשק און די רצונות וואלט כאטש געדארפט זיין, סוף כל סוף, אונז זאל מען בעטן אז דער אייבערשטער זאל האבן וואו צו וואוינען, גם ציפור מצאה בית, א פייגעלע האט אויכעט וואו צו וואוינען. נאר דער אייבערשטער נעבעך וואנדערט אזוי ארום. יעצט נאכן מרירות דארף צוקומען שמחה. ס'ווערט געברענגט, דער חידא ברענגט אין ספר חומת אנך, אז דער הייליגער רבי חיים וויטאל זאגט אז זיין רבי דער ארי הקדוש האט איהם געזאגט אז די גאנצע זאך פארוואס ער איז צוגעקומען צו אזעלכע הויכע מדריגות און הויכע השגות איז וועגן דער שמחה וואס ער האט זיך געפרייט ווען ער האט געלערנט און ווען ער האט געטוהן מצוות. און כ'האב נאר געוואלט זאגן אז איך זאג שוין וועגן רבי חיים וויטאל, עס ווערט געברענגט אין כף החיים סימן קצא, קטן, ו', אז דער ארי הקדוש האט אים געזאגט די עיקר השגות פון רוח הקודש ווענדט זיך וויפיל כוונות מען לייגט אריין און וויפיל מען איז זהיר אין אלע ברכות הנהנין און דאס איז מזכך דעם חומר, כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם, דער עולם וואשט זיך נישט ווייל ס'איז גרינגער צו מאכן א נאך ברכה אויף פיצא, מאכט א נאך ברכה, און ברכות הנהנין איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א גאנצע מעשה איינער האט נישט מדקדק געווען אין ברכות הנהנין און ס'איז אריין געגאנגען אין אים א דיבוק. מ'דארף זייער וואטשען פאר די זאך. יעצט ווערט געברענגט אין ישמח ישראל אין פרשת עקב אז דער חיים וויטאל האט געפרעגט דעם ארי הקדוש, שטייט אין די מסכת שבת סוף פרק ה שטייט אז ס'איז געווען פרתו של רבי אלעזר בן עזריה איז ארויסגעגאנגען מיט רצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים, שוין זאגט ער. זאגט דאך די גמרא אמר רב חייא פעם אחת היתה ס'איז נאר איינמאל ארויס והשחירו שיניו מפני הצומות אזויפיל געפאסט אז די ציין זענען אים שווארץ געווארן נאכדעם זאגט די גמרא עס איז אינגאנצן נישט געווען זיין עס איז געווען גאר דעם שכן'ס שלא מיחה הייסט עס אויף זיין נאמען פרעגט דער רבי חיים וויטאל דעם ארי הקדוש אם בארזים נפלה שלהבת מה יענו אזובי קיר אויב ביי זיי איז געווען אזא מין זאך, וואס זאל מיר אונז שוין זאגן? מה, וואס קען מיר אונז שוין ענטפערן? האט ער געענטפערט, זאלסט וויסן איין זאך, אז איין קרעכץ פון עומק הלב בזמן הזה איז מער חשוב פאר'ן אייבערשטן, ווי אלע תעניתים און סיגופים פון די ראשונים. ס'דא דא א פלאץ, איך פאר דא דורך, אין מאה שערים שרייבט ער דא אזוי, רבונו של עולם, איך דאנק דיר אז כ'בין זוכה געווען תשובה צו טון אין אזא דור השפל. קיינער קוקט דאך שוין נישט אויף תורה און יראת שמים. אז איך האב אין אזא דור השפל געקענט תשובה טון דאס איז מער ביים אייבערשטן ווי די ראשונים, אזוי זאגט דער רבי חיים וויטאל פארן ארי הקדוש, און איך זאג עס נאך פון ישמח ישראל אין פרשת עקב, ישמח ישראל זאגט שמעתי מכבוד קדושת אדוני מורי ורבי, זאגט ער פארוואס איז דאס טאקע אזוי, ווייל ס'איז א גרויסע הסתרת פנים. לייגט צו דער ישמח ישראל צו די ווערטער פונעם ארי הקדוש, ואם בדורו אמר, אויב אין זיין דור איז אזוי געווען קל וחומר בן בנו של קל וחומר אויף די אונזערע דורות, איז איין ערליכן ערנסטן קרעכץ פון א איד פארן אייבערשטן, דאס איז מער ווערט ביים אייבערשטן ווי די תעניתים און די סיגופים פון די ראשונים, איר הערט וואס דא טוט זיך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וועגן חודש אב. אונז ווייס מיר אז ביים משכן און אין הלכות שבת איז דא אב מלאכות, אב, אב, א טאטע, און נאכדעם איז דא תולדות, תולדות פון מלאכות. יעצט חרישה החורש, דאס איז די ערשטע פון די אב מלאכות. ס'איז הזורע און החורש, אבער ס'שטייט שוין פארוואס ס'שטייט זריעה פאר חרישה, חרישה פעלט דאך אויס פאר זריעה. עניוועי. חרישה איז אן אב מלאכה. יעצט, אין די גמרא אין מסכת שבת דף מ ט עמוד ב' שטייט אז יעדע מלאכה וואס איז געווען ביים משכן איז אן אב מלאכה. קומט אויס אז ס'איז געווען חרישה ביים משכן. נו, וואס האט מען געדארפט האבן דארטן חרישה? מע, ס'איז געווען אן ארץ לא זרועה, במילא וואס האט מען געדארפט דארטן חרישה? זאגט די גמרא אז מען האט עס געדארפט האבן וועגן די סממנים פון די קטורת, יעצט אין די גמרא שטייט נישט אז מען האט עס געדארפט האבן וועגן די סממנים, די גמרא שטייט נאר אזוי, אין חייבין מ'איז נישט חייב אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, נאר אויף אזא מלאכה וואס איז געווען ביים משכן, הם זרעו זיי האבן איינגעפלאנצט ואתם לא תזרעו, הם קצרו זיי האבן געשניטן, ואתם לא תקצרו עטס זאלטס נישט שניידן. יעצט, ס'שטייט נישט אז ס'איז געווען וועגן די סמנים, נאר רש י זאגט דארטן דיבור המתחיל הם זרעו, זאגט רש י שזה היה בשביל סממנים. יעצט, אין ירושלמי מסכת שבת פרק ז' הלכה ב' שטייט כל אבות מלאכות מן המשכן למדו, מה חרישה היתה במשכן שהיו חורשים ליטע סמנים, אז ביים משכן געווען, מ'האט חורש געווען ווייל מ'זאל, מ'האט געאקערט ווייל מ'זאל קענען אנפלאנצן סמנים, ממילא זעהן מיר פון דעם אז ס'איז געווען וועגן סמנים. יעצט, לכאורה לאזט זיך דאך פרעגן דא א שטארקע קשיא, וויאזוי איז געווען אין מדבר חרישה און קצירה אין משכן? די משכן האט מען דאך אויפגעשטעלט אין די מדבר. און אינעם מדבר איז דאך געווען ערד וואס האט נישט געשפראצט, ס'איז געווען אן ארץ לא זרועה. יעצט תוס' אין פרק כיסוי הדם מסכת חולין דף פ ה עמוד ב' דיבור המתחיל אלא, שרייבט תוס' אזוי, שבזמן שהיו ישראל במדבר, ווען די אידן זענען געווען אין מדבר, היו זורעים ומצמיח, ס'איז געווען א נס, מורא'דיג, דער אור החיים הקדוש, און במדבר ל' ב' פסוק ט ו ברענגט פון א מדרש א מדרש רבה קפיטל י ט אות ק ו שבעירה של מרים היה מצמיח מינא דשאים ואילנות במדבר מורא'דיג ס'קומט אויס ס'איז געווען אן ארץ לא זרוע אבער ס'איז יא געוואקסן דארטן ממילא האט מען געדארפט האבן פאר די סממנים אז ס'זאל וואקסן. סתם אזוי פאלט מיר ביי, קען זיין מיט דעם איז געוואקסן מיני דשאים ואילנות אז מ'זאל קענען האלטן שבת מער ערליכער, מ'זאל נישט אראפרייסן גארנישט. יעצט, דער אמת איז, אונז ווייס מיר אז די אלע זאכן וואס אונז האמיר געדארפט האבן אין משכן און אפילו שפעטער צו בויען, האט יעקב אבינו שוין אנגעפלאנצט די אלע זאכן. דער אגלי טל אין די הקדמה אין אות ק ה ק ה און ק ו זאגט ער לכאורה פון די גמרא וואס די גמרא זאגט הם זרעו אתם לא תזרעו ווייזט אויס אז ס'איז געווען ממש חרישה ביי מלאכת המשכן לצורך סמנים ולכאורה איך קען נישט אזוי זאגן זאגט ער פארוואס ווייל ס'איז געווען אזוי צוויי טעג נאכדעם וואס מ'האט אויסגערופן אז מען גייט אויפשטעלן דעם משכן, איז שוין געווען אלעס גרייט, מען האט אזויפיל מען האט אזויפיל אריינגעגעבן אז ממש ס'איז שוין געווען צופיל, איז וואס איז געשען אין די צוויי טעג האט מען געאקערט און געזייט און ס'האט שוין געשפראצט, אזוי פרעגט דער אגלי טל. יעצט זאגט ער אזוי, קען זיין ווען מיר זאגן אז דאס איז געשען דרך נס, האבן די חזל געדארפט מזכיר זיין אין די מדרשים אז ס'איז געווען א נס אז מ'האט איינגעפלאנצט סמנים און ס'איז גראד געוואקסן, און ווייל ס'שטייט אין ערגעץ נישט איז מסתמא נישט אזוי געווען. נאר וואס זאגט ער אז דאס איז געווען מ'האט מיטגעברענגט פון מצרים אלעס וואס מ'האט געדארפט האבן פון בנין פון משכן, אזוי ווי דער מדרש זאגט אין שמות רבה קפיטל לג, און רשי ברענגט עס צו אין שמות קפיטל כ ה פסוק ה, אז זיי האבן געהאט מקובל פון יעקב אבינו און אז זיי דארפן בויען א משכן האבן זיי אנגעגרייט אלעס און די ארזים אלעס האט מען אנגעגרייט און ווען משה האט געזאגט ברענגען האט מען אלעס געהאט גרייט. יעצט קומט יעצט אויס א מורא'דיגע טיפער געדאנק, נישט ווייל מען האט איינגעפלאנצט און געשניטן צו מאכן דעם משכן דאס מיינט אז ס'איז געווען ביים משכן, ניין, אפילו מ'האט שוין געהאט פארדעם אלעס אנגעגרייט, אבער וויבאלד מ'וואלט ווען געדארפט איינפלאנצן און שניידן צו מאכן די סמנים, ווערט עס א חלק פון די אב מלאכות. אזוי זאגט קלאר דער פני יהושע, דף ע ה, עמוד א', און דאס. איז א שיינע און א שטארקע סברה, און עס זעהט אויס אז דער אגלי טל גייט אויכעט מיט דעם מהלך. יעצט וואס וויל איך דא האבן פון דעם גאנצן מהלך? איך וויל ענק עפעס זאגן, רבותי, ס'איז חודש אב, נאך פופצן טאג אין אב גייט מען בין הזמנים און מען הייבט אן צו קויפן און צו רייכערן די סמנים, סמנים אין אונזער חדר און אין אונזער צייט הייסט עס נעבעך, די דראגס, מאריוואנע. איך וויל ענק זאגן רבותי, איך פאר דא ארום און איך גיי דא ארום, ס'שמעקט איבעראל מאריוואנע. ס'דא, ווער ס'קען דעם שמעק ווייסט, אזא שווערע גערוך. בחורים האנדלען צווישן זיך, איך זע ווי בחורים לעקן די פאפיראסן. ס'האט אזא דינע פעיפער וואס מ'נעמט עס ארום, מ'לעקט עס ס'זאל זיך קלעבן. ס'ממש, ס'איז אפן, ס'נישט, מ'באהאלט עס שוין נישט. ס'איז אזוי ווי אמאל צו רייכען א ציגרעטל, מען באהאלט עס שוין נישט, און דאס איז דער ביטערקייט פון דעם חודש אב. ס'איז דא ראש ישיבות, ס'איז דא פלעצער ווי מען פלאנצט איין סמנים אויך, און דער תיקון פאר די אלע רשעות איז אז מען זאל רעדן מיט די בחורים, און די בחורים זאלן זען און זאלן פארשטיין אז זיי טארן דאס נישט טון, און נישט מען זאל איינפלאנצן סמנים אין חודש אב, ווייל נאכדעם בלייבט עס שוין אויף א גאנצן זמן. אב איז בין הזמנים. יעצט, דער של"ה הקדוש זאגט אז דער ווארט בין הזמנים איז לא יזכר ולא ישמע, און ס'ווערט געברענגט אין מסכת תענית דף ל"א עמוד א', אז ביז יעצט, ביז חמשה עשר באב, איז געווען די לבנה אויסגעוואקסן, נאכדעם ווען ס'איז שוין אינגאנצן אויסגעוואקסן ביי חמשה עשר הייבט עס אן צו ווערן. קלענער, זאגט דארטן די גמרא אז מכאן ואילך פון חמשה-עשר דמוסיף יוסיף, זאגט רש"י מכאן ואילך פון חמשה-עשר באב ואילך דמוסיף לילות על הימים, ווען ער לייגט צו נעכט צו די טעג לעסוק בתורה יוסיף חייו, וועט ער לעבן לאנג, ווייל מען דארף לערנען ביי טאג און ביינאכט, טאמער נישט חלילה, שטארבט ער. אינטערסאנט אבער מ'האט פונקט געמאכט אין דעם חודש ס'זאל זיין בין הזמנים, דער אמת איז ס'איז די הייסטער חודש, אמאל נישט געווען קיין עירקאנדישנערס האט מען געמוזט ווי מען זאגט אביסל צומאכן די גמרא און גיין אביסל צום ים, מיר האט דערציילט איינער וואס ער פלעגט גיין מיטן חזון איש, אגב ער פלעגט גיין די חזון איש זכרונו לברכה אין בני ברק איז געווען כמעט הונדערט דעגריס א גאנצן חודש אב, איז דער הייליגער חזון איש איז געגאנגען שווימען ביים ים, ס'איז בכלל גוט געווען אז ער איז געגאנגען ווייל אזוי האט מען זיך אויסגעלערנט ווי אזוי מען דארף גיין שווימען. ער איז נישט געגאנגען מיט קיין בעדינג סוט, ער איז געגאנגען מיטן לאנגן העמד און אן די ציצית, די ציצית האט ער איבערגעלאזט ביים בארטן און איז אריינגעגאנגען, ער האט נישט געקענט שווימען, ער האט זיך אריינגעזעצט אין וואסער און אזוי ביז צום האלז און האט זיך אביסל אפגעקילט, ממילא האט מען זיך אויסגעלערנט וויאזוי מען דארף גיין בצניעות, מיטן קאפל איז ער אויך געגאנגען. אינטערעסאנט, איך האב אים געפרעגט צו דער חזון-איש האט זיך אמאל גע'טובל'ט אין ים אויך, זאגט ער ניין, ער געדענקט נישט. כ'מיין, דער ים איז דאך מטהר, אויב עפעס א כשר'ע מקווה איז עס דער ים. ער געדענקט נישט. ער געדענקט נאר ער האט זיך אראפגעזעצט, און האט נישט אויסגעטון דאס קאפל אויך נישט, און דאס איז נעבעך דער חודש אב, און דאס איז נעבעך די צייט ווען מען מאכט די אב מלאכה, חרישה לצורך סמנים, רחמנא ליצלן וואס דא גייט פאר. און דאס איז שוין כיוון דדש דש, דאס קען מען שוין גארנישט טוהן, מען קען שוין נישט רעדן דערקעגן, און ס'גייט שוין אייוועך אזוי. אבער איך בעט דעם עולם אז מען גייט שווימען, ס'איז דא כשר'ע חופ'ס, ביטשעס זענען כשר, זאלסט זייער וואטשן, זאלסט נישט לאזן די קינדער אליינס גיין, זאלסט מיטגיין, נאר דו קענסט נישט, לאז נישט די קינדער גיין, די די ים איז ארגער ווי די מקווה, ווייל די מציל קען נישט זעהן אזוי ווייט, און קענסט דיך אריינשטופן אין א יונגל, דער ים ווארפט צו שאקלט. זיך די גאנצע צייט, און ס'געשעהט זייער נישט קיין איידלע זאכן, און כ'האב אויך שוין געזאגט ווי ס'דא סווימינג פולס דארף זיין השגחה, אין ענגלאנד דינגט מען סווימינג פולס, מ'מאכט צו די סווימינג פולס נאר ישיבה בחורים צו היימישע קינדער גייען, ס'אלעס דארף זיין קאנטראלד מיט א גרויסע השגחה, נישט אז ס'זאל זיין חודש אב זאל זיין אן אב מלאכה.

וואלט איך געווען אביסל סקעפטיקל דיר צו זאגן אז דו מעגסט עס נוצן ווייל איך טראסט נישט איז למעשה דער עולם הייבט אן ארומצופארן איבעראל איבער די סטעיטס, די מקוואות פון די יונייטעד סטעיטס קען איך זייער גוט, דעם געוועזענעם ווינטער בין איך געווען אויף פיר מקוואות אין די יונייטעד סטעיטס, מען האט אלע פיר געמוזט איבערפיקסן פון עי טו זי און טוישן די וואסער. איינס איז שוין צוואנציג יאר נישט געווען קיין מורה הוראה אויף איינעם איז נאך דא א צעטל אז דער העלמעצער רב געבט דעם הכשר דערויף, כ'מיין ווער ס'ווייסט, נישט נאר דער העלמעצער רב לעבט שוין נישט נאר דער וואס האט איבערגענומען דעם העלמעצער רב לעבט שוין אויך נישט, יענער האט נישט געקענט קיין מקוואות אינגאנצן, ער איז אוועק א האלבע יאר צוריק צו וויפיל ס'איז געווען זיין איידעם, די מצב איז איום ונורא, אה, איך האב ענק שוין אמאל פארציילט אז איך האב געמאכט א מקווה אין פראנקרייך, כ'האב געמאכט א מקווה. וויאזוי בין איך צוגעקומען אז איך זאל מאכן א מקווה דארט? ס'איז געווען אזוי, איך בין געפארן און כ'האב געדארפט זוכן וואו ס'איז דא א כשר'ע מקווה פאר עפעס איינעם וואס האט זיך באזעצט עפעס אין א שטאט אין פראנקרייך, כ'האב געדארפט זען וואו ס'איז דא די נענטסטע די כשר'סטע מקווה, בקיצור, ס'איז געווען גרויסע פראבלעמען, כ'האב נישט געטראפן, ענדליך בין איך אנגעקומען אין א גרויסע באזעצטע שטאט וואס דאס הייסט שוין גאנץ א פיינע שטאט, ס'איז א אידישע שטאט, ס'איז דא דער שלעזינגער פון מאנסי, דער גרויסער תלמיד חכם, דער גרויסער רעדנער, איז זיין ברודער דארטן דער רב הרב שלעזינגער, איך ווייס נישט צו ער וואוינט דארטן, צו ער וואוינט נישט דארטן, אבער ער איז געווען דער בעל מכשיר אויף די מקווה, און ס'איז געווען פסול דאורייתא לכל לכל לכל לכל הדעות, מ'האט נישט געקענט זיך אויף דעם קריגן, איך האב מסביר געווען דארט פאר די כולל אינגעלייט פארוואס ס'איז פסול מיט אלעם, און יעדער האט עס אנגעהויבן צו פארשטיין, נאכדעם זענען זיי געלאפן צו דעם שלעזינגער און זיי האבן אים געפרעגט צו מען מעג נוצן די די מקווה, האט ער געזאגט זיכער, האט מען אים געזאגט ס'איז דא איינער ראזענבערג איז מסביר אז ס'טויג נישט ווייל ס'איז איינע פון די זאכן געווען ס'איז ארויסגעגאנגען די וואסער אויף די גאס און פון דארט איז עס אראפגערינען אין א סעלער און ס'איז דורכגערינען אזעלכע שטיינער ס'זאל עס פילטערן די וואסער ס'זאל נישט זיין שמוציג, יעדע שטיין איז א בית קיבול פאר זיך ס'איז נישט געווען אפילו מחובר ס'איז א דזשאוק געווען און יעדער קען ארויסווארפן פון די פענ. דער וואסער ווען ס'רעגנט, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס כ'האב געווען זייער ברוגז אויף קלויזענבורגער מקווה וכו', כ'האב עס געזאגט פארן זווילער רבי'ן ווען ער האט געלעבט, כ'האב אים געזאגט אז די וואסער דארטן איז נישט אריינגעקומען מיט א צינור, ס'איז אריינגעקומען גראד פון הימל און ס'איז געגאנגען אויף די פלאר און ס'איז אראפגעגאנגען דורך די פלאר אריין אין די מקווה, איך האב געזאגט, מ'האט דאך דא חקיקות אין די שטיינער און. די שמוץ, און וואס טוסטו אז איינער גיסט ארויס וואסער? קיצור דער תירוץ איז געווען אז דער אלטער קלויזנבורגער רב האט עס געמאכט במילא וויל ער עס נישט משנה זיין, ס'איז געווען יונגעלייט וואס האבן געהערט וואס איך טענה האבן זיי געזאגט זיי ווילן געבן געלט, זיי האבן געוואלט געבן געהעריג געלט אויף צו בויען א נייע מקווה און איך האב דארטן גראד אין יוניאן סיטי געבויעט די מענער מקווה איז געווען וואס זיי האבן געוואלט בויען, און עס איז געווען אנדערע וואס האבן געזאגט ניין אונזערע פרויען ווילן גיין דווקא אין דעם וואס דער.

עניוועי, איז צוריקקומען דא צו אונז, די תורה איז ליידער געווארן בטל פאר אלע מעשות מיט אלעם, איז אז ער האט צו טון אז קלויזנבורגער רב האט עס געבויעט, מער קען איך דאך שוין גארנישט זאגן, איך האב געזאגט מען קען דאך האבן צינורות גראדע, איך בין באמת איך בין אזוי דאנקבאר פארן אייבערשטן, איך בין געגאנגען יעדן טאג ביי ניינטי פייוו דיגריס וואס נארמאל גייט מען נישט ארויס אין אזא וועטער, ספעשעלי מענטשן אין מיינע יארן, איך בין יעדן טאג ארויס, וואס האב איך געטון? איך בין געגאנגען זוכן א צינור. פון איין פעקטארי צו די צווייטע, כ'האב נישט געטראפן. ענדליך העלפט דער אייבערשטער, גיי אריין אין עפעס א פלאץ אין א פאבריק, און ער זאגט מיר איך האב פונקטליך וואס דו ברויכסט, איך האב אזא מין פייפ, ס'איז שווארץ אינדרויסן, כדי ס'זאל נישט נאכלאזן שמוץ מיט אנדערע זאכן, איז עס ווייס אינעווענדיג, ס'איז ליינד מיט א פלעסטיק ווייס אינעווענדיג. ס'איז מורא'דיג, כ'האב געזאגט נו אפשר איז עס א כלי אהער אהין, ווייז מיר וויאזוי דו מאכסט עס, ער מאכט עס אין די זעלבע צייט, ס'איז נישט צוויי מאל געגאסן און ארויפגעצויגן איינס אויפן צווייטן, ס'עפעס אזא מין אינטערעסאנט ווי שיין דאס איז, כ'זאג אייך, אין אמעריקע האב איך נישט געטראפן נאך אזאלכע כשר'ע צינורות, כאטשיג איך זוך אסאך און כ'קען די אלע קאמפעניס, אבער כ'וויל אייך זאגן, ס'עפעס אזא מין כשר. קען נישט גענוג לויבן דעם אייבערשטן אז כ'האב עס געטראפן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ר' מיילעך בידערמאן איז א שיינער בעל מספר און ער זאגט שיינע תורות, ער איז מסתמא פון די גרעסטע משפיעים היינט אינעם דור אין רעדן תורה און חסידות, האט ער די וואך א מעשה, איינער האט עס מיר געוויזן, איך קוק נישט אזוי די אלע זאכן ווייל איך האב נישט די צייט, האט מיר איינער געוויזן אז ס'איז געווען א רב וואס דער רב, האט ער זיך געקריגט מיט די קהילה אין אמעריקע, געוואלט צי יא בויען א מקווה, צי מ'האט נישט געוואלט בויען א מקווה, בקיצור די סוף האט ער צוזאמגענומען די געלט און האט יא געבויעט, שוין ער האט געהאט א מקווה, שפעטער איז ער געווארן עלטער, נאך עפעס פינף און צוואנציג יאר צי וויפיל, צי פערציג יאר וואס מען האט זיך גע'טובל'ט דארט, האט זיין זון איבערגענומען, זיין זון פרעגט דעם טאטן, טאטע דער צינור פון די מקווה איז דאך א פסול'ער צינור, וויאזוי האסטו דאס געקענט אדורכלאזן? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן דעם אמת וואס איז געווען, איך וועל דיר פארציילן. כ'האב גענדיגט בויען די מקוה מ'האט זיך ארומגעקריגט יעדער געטענה'ט וואס ברויך מען דאס האבן, בקיצור עס האט א יאר צייט נישט גערעגנט, הערסט א יאר צייט האט נישט גערעגנט, כ'האב געזעהן אז ס'רעגנט נישט בין איך געגאנגען צו די א נאנטע שטאט ס'געקומען ווינטער איך האב געברענגט קונסט אייז צי שניי האט ער געברענגט וואטעווער ער האט געברענגט און ער האט אנגעפילט די מקוה שפעטער האט ער שוין נישט אינטערעסירט געווען עס איבערצוטוישן איז ס'קען זיין די צינער איז פסול אבער דאס וואסער איז פון כשר'ע וואסער. יעצט וויל איך זאגן פאר הרב ר' מיילעך בידערמאן ווייסט אז אזאלעכע מעשות זענען א דזשאוק און א העף, כ'על אייך זאגן פארוואס, איך זיץ דא צו האבן א כשרע מקווה, יעדן ריר דארף איך וואטשן, איך זיץ שוין דא בערך ניין וואכן, כ'על נאך זיצן מסתם ביז נאך די ימים טובים, כ'על עניוועי זיין דא ווייל איך וויל זיין דא אויף די ימים טובים, אבער ביי די מקווה מוז מען זיצן און מען מוז וואטשן יעדן ריר, כ'האב אייך שוין דערציילט, קודם איז געגאנגען דער מענטש האט אויפגעטוישט דעם בור זריעה מיטן בור השקה, ער האט גענומען צוגעמאכט. די האלץ האב איך גראד באקוקט די מעזשמענט זאג איך אים דאס באלאנגט נישט דא דאס איז די נעקסטע בור פרעגט ער למאי נפקא מינה זאג איך אים פארוואס ווייל די בור זריעה איז העכער מילא קען מען עס מאכן שמאלער אז דו לייגסט דאס אריין צו די בור השקה וועל איך נישט קענען האבן קיין שיעור מקווה פארשטייסט און נאכדעם איז געגאנגען כ'האב געמאכט חיבורין ביז קרקע עולם איז געקומען דער גוי ווען ער האט געוואלט ארויפלייגן די שווארצע פעך האט ער אפגעשניטן אלע אייזענעס ער האט געזען ס'שטעקט אריין דריי אייזענעס האט ער זיי אפגעשניטן. נאך א מזל אז כ'האב עס געזעהן, בין איך געגאנגען איך האב עס גראד פארראכטן, איך האב צוריק געברענגט די אייזענעס וואס איז מחובר ביז קרקע עולם, ווען נישט וואלט געווען א דיזעסטער, נע דאס איז דאס איז א דזשאוק, יעצט איך זאל זאגן אז ס'האט וועגן דעם נישט גערעגנט און דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף דעם וואס ער האט נישט באקוקט דעם צינור, דאס איז אזא באלאני, אז ער האט נישט באקוקט דעם צינור זאגט דער אייבערשטער דעמאלטס קוק איך אויך נישט, א חוצפה אזא מעשה צו פארציילן אפילו. ס'האט נישט גערעגנט א יאר אין אמעריקע, איך וואלט געוואלט זעהן אין וועלכע שטאט ס'האט גערעגנט, ס'האט נישט גערעגנט אמאל א יאר, דער'ס נאו סאטש ע טינג אין אמעריקע ס'זאל נישט רעגענען א יאר, און ווען יא וואלט עס געווען פון די העדליינס אין אלע נוספעיפערס, און נאכדעם וואס ווייזט עס? ס'ווייזט אז דער אייבערשטער העלפט צו, וויל איך דיר זאגן, דער רבי אין חדר האט געזאגט פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט אפיקורסות, ער האט עס געמאכט. פארדעם ווייל ס'איז זאגן דער ארעמאן אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן זאגט מען בשעת ווען דער ארעמאן קומט נאך געלט זאלסטו וויסן ס'איז חלילה נישט דא קיין אייבערשטער אויב דו וועסט נישט העלפן וועט קיינער נישט העלפן די עלטערע יארן האבן די רבי'ס געזאגט אז ס'איז געמאכט ווען תוס' פרעגט א קשיא אין מסכת בבא קמא און דארט אין דף ק"ז שטייט אזוי און וויאזוי שטייט דא אזוי פלעגט דער רבי אלץ זאגן זאלסט נאכקוקן זאלסט נישט גלייבן פאר תוס' קענסט אמאל טרעפן אז דארט שטייט טאקע נישט אזוי ווי תוס' זאגט. און ס'איז אלץ דא גירסאות מיט זאכן. איך זאג אן אנדערע זאך. איך זאג, פארוואס האט דער אייבישטער באשאפן כפירה אויף די וועלט? ווייל טאמער וועסטו נישט באקוקן יעדן טריט און דו'סט דיך פארלאזן סייעתא דשמיא און דו'סט דאווענען און דו'סט זאגן נאך קאפיטלעך תהילים זאלסטו וויסן ס'נישט דא חלילה קיין באשעפער אין אזא פאל. דער אייבישטער זאגט דו קוקסט נישט קוק איך אויך נישט און די סוף גייט זיין פסול. פארגעסט מיר די אלע אמונות, דער אייבישטער סייעתא דשמיא, דער האט א ברייטן היט, דער דאווענט און גייט פופצן מאל אין מקווה, ס'אזא חוצפה צו פארציילן אזא מעשה, קודם ס'איז נישט דא א פלאץ ווי ס'האט נישט גערעגנט צוועלף חדשים אין אמעריקע, און אפילו ווען ס'איז יא דא אזא פלאץ ווי ס'האט נישט גערעגנט, דער אייבישטער איז געגאנגען אים, ווי מ'זאגט דעם רב ווייל ער האט נישט. קוקט און ער האט זיך אויסגעלאכט פון השגחה תמידית האט אים דער אייבערשטער געזאגט איך וויל דיר העלפן, אינטערעסאנט פאר מיר העלפט ער נישט, איך אז איך בין נישט דא ווען וואלט געווען א פסול'ע מקווה, פונקט ווי איך זאג פאר אלע אפיקורסים, זיי זאגן די וועלט האט זיך אליין באשאפן די ביג בום, זאג איך אינטערעסאנט, איך האב הונדערטער פלענער געמאכט פאר מקווה'ס, איך האב מיך אראפגעשטעלט, איך האב געווארט ס'זאל זיך אליינס בויען, ס'האט זיך נישט געבויעט, דו האסט נישט געברענגט א שאוול, דו האסט נישט געברענגט שטיינער, דו האסט נישט געברענגט. צעמענט האט זיך עס נישט געבויט, און דאס האב איך ליב, ארויסצונעמען פונעם עולם די אמונה טפלה, די באלאוני סטאריס, כאטשיג ער איז א גרויסער מגיד שיעור, ער כאפט נישט וואס ער טוט מיט אזא מעשה, ער מאכט ליצע ליצנות פון די גאנצע השגחה פון די מקווה, יעצט זייער אסאך מאל פאר איך ארום און איך טרעף מקוואות וואס זיי זענען ממש פסול, יעצט אין פראנקרייך איז געווען אזוי, די קהילה איז נישט געווען אינטערעסירט צו פיקסן, אבער ס'איז געווען איינער א. לעיקוואודער אינגערמאן וואס ער איז א דזשוניער ראביי געווען און ער האט געשאפט די געלט עד כדי כך ס'האט עפעס אויסגעפעלט נאך צען פופצן צוואנציג טויזנט יורא איז ער געפארן אויף לעיקוואוד ברענגען די יורא ס'איז געפארן שאפן אז דאס מוז זיין ווייל איך האב גע'פסל'ט יענע מקווה לאק סטאק ענד בערל שפעטער ווען ס'איז געקומען צו כשר'ן האט זיך אריינגעמישט דער דער רב דער וואס זיין ברודער איז דער גרויסער מגיד שיעור זענען דריי ברידער איינער איז אין די שווייץ איינער איז אין מאנסי און איינער איז אין ניס, דארט איז געווען די מקווה וואס כ'האב עס געבויעט, בקיצור און ס'איז געקומען צום כשר'ן האט ער געגעבן א כאפ שנעל און האט אפגע'כשר'ט דעם בור זריעה אנע דעם וואס איך זאל דארט זיין, און דער עולם האט אנגעהויבן צו פארפירן, אונז טראסט מיר דיר נישט, וואס האסטו געהאט צו כשר'ן? זיי געקומען צו מיר אז איך זאל קומען מאכן דעם בור השקה, וועט כאטש זיין דער בור השקה כשר. האב איך זיי געזאגט ניין ניין ניין ניין, איך האב אויף די מקווה געארבעט חדשים, איך בין דארט געזעסן, איך האב נישט מסיח דעת געווען, און אויב דער רב קען ענק קאנווינסן פאר זיין כבוד אז ער זאל גיין כשר'ן א מקווה וואס עטס ווייסטס ער הייבט נישט אן צו קענען, און ער האט ענק מכשיל געווען מיט א מקווה פסולה, ער האט עס נישט געבויט אבער ער האט געזאגט אז ס'כשר, קום איך צו די מקווה נישט נאר אז מ'נעמט ארויס דעם בור זריעה וואסער אויך, איך וויל אנהייבן פון בור השקה און נאכדעם דעם בור זריעה, טאמער קען מען מיר נישט נאכגעבן דאס, ס'האט געארבעט אן מיר, בלייבטס געזונט, איך האב מיט ענק גארנישט. יעצט די קהילה האט זיך דארט איבערגעקערט וואס זיי האבן געוואלט אז איך זאל דווקא קומען אהער און אהין, אבער איך האב זיי געזאגט ניין, איך גיי נישט קומען אויב דער רב שלעזינגער איז נאך אויף אזויפיל בעל הבית אז ער זאל קענען אנפילן בורות, ווייס איך נישט וואס ער וועט מארגן טון, איך טראסט אים נישט, און איך האלט אז די מקווה איז נישט קיין כשר'ע מקווה. מיין מקווה וואס איך האב געבויט. איך האלט אז ס'איז נישט כשר. בקיצור, מ'האט נעגאושיעט איך זאל קומען נאר אויפן בור השקה אז דאס וועט זיין כשר, וועט אלעס זיין כשר, זאג איך די ווארט איז נישט צו די בור זריעה כשר צו נישט, ווייל מיט השקה איז דאך עס אויך כשר, טאמער מ'וועט מאכן א כשר השקה, די ווארט איז ער איז א ליידיגייער און א פיסטע שטריק דער שלעזינגער, און איך וויל נישט אז ער זאל האבן א מגע מעשה אין די מקווה, אויב ער האט אייך קאנווינסט אז ער האט שוין א מגע מעשה אין די מקווה, האט איר נישט געברויכט מאכן די גאנצע מקווה, ס'איז גארנישט ווערט. און איך האב זיי דעמאלטס געשריבן א בריוו עטס זאלטס וויסן, פראנקרייך גייט ענק ארויס שפייען פון ענקער לאנד. דער בריוו איז דא, ער האט עס. ער שרייט און וויינט וואס מען זאל טון, זאג איך אים איך ווייס, איך האב נישט דערמיט גארנישט. אז יא, אז שלעזינגער איז באלעבאס טויג נישט. די אנדערע שלעזינגער, די ברודער אין די שווייץ, האט מיר זיין זון געזאגט, כ'האב אים געטראפן אמאל ביי ר' עמרם בן דיוואן, ס'איז געווען יעצט די יארצייט חמשה-עשר באב, אבער כ'האב אים געטראפן מיט אפאר יאר צוריק, זאגט ער איך עס נישט פון מיין טאטנ'ס הכשר, מיין טאטע איז נישט באלעבאס, די שווייצער קהילה איז באלעבאס, זיי טוען מיט זיין זיגל וואס איז אזוי ווי מ. ער האט געזאגט ער, געצל בערקאוויטש, סיגנעטשער אן פייט, זיי טוען מיט זיין זיגל וואס זיי ווילן, ער אליין עסט נישט זיין טאטנ'ס הכשר, און ביי אונז וועלכער איד קומט נישט צו א צווייטן פסח וואס מ'מישט זיך נישט, ברענגט מען שווייצער טשאקאלאד. איז דאס געווארן עפעס כשר? פארוואס ווייל ס'איז אין די שווייץ? און דער דריטער שייגעץ איז דער אין אין ניו יארק דער דער מגיד שיעור וואס ער מאכט טעיפס, דאך אזא שייגעץ א רשע, עס איז געווען די פרשה מיט ברוך מרדכי'ן, איז ער געגאנגען און ער האט אפגעקאלט איינע פון די טאטען פון די וויקטעמס און ער האט אים געזאגט קום ביי מיר אין שטוב איך האב א ברוינעם ענוועלאופ פאר דיר מיט צוויי הונדערט טויזענט דאלער. קום אראפ. ער האט אים נישט געזאגט אויפן טעלעפאן וואס ער האט, נאר ער האט, האט ער אן ענוועלאופ מיט גרויס געלט. שפעטער האט ער אים געשיקט א מעסעדזש פערסענלי צוויי הונדערט אלפים איז דא דא. יענער האט געזאגט איך ברויך נישט זיינע צוויי הונדערט אלפים, ער טאטש קינדער און מען גייט אים אונטערברענגען. און דער שייגעץ שלעזינגער האט זיך אריינגעמישט. א שייגעץ א גארנישט, ער קען זאגן אביסל דרשות. ביג דיל. ס'דא אנדערע וואס זיי קענען אויך זאגן. עניוועי, איז דעמאלטס בין איך אויך ארומגעגאנגען מיט דעם יונגערמאן וואס האט געהאלפן שאפן די געלט, בין איך ארומגעגאנגען קוקן נאך מקווה'ס, האב איך באקוקט נאך צוויי מקווה'ס אין פראנקרייך, זענען געווען ביידע פסול דאורייתא, איך זאג אייך, ווען איך זאג פסול דאורייתא איז עס נישט מוגזם. בקיצור, פרעג איך דעם ראש הקהל אפשר קען איך דיר איבערבויען די מקווה ווייל איך וויל עס מאכן כשר און לייגן נייע מי גשמים, זאגט ער ניין. זאג איך אים איך באצאל אלעס, זאגט ער אפילו דו באצאלסט, ס'איז געווען גוט ביז יעצט, ס'בייסט נישט קיינעם, ס'וועט קענען פארן ווייטער אויך, האב איך אים דעמאלטס געזאגט, דו זעסט דו ביסט ראש הקהל, דו וועסט נאך גיין אין גלות און וועסט נישט וויסן וויאזוי דו הייסט. און ער האט זיך אויסגעלאכט, היינט קוקטס וואס טוט זיך אין פראנקרייך, ס'גייט אונטער, ניין ס'גייט, זלמן לייב שרייט דארט מ'זאל דווקא בלייבן דארט, דווקא. מאך נישט קיין דווקא מיט צו שיסן אין די גאס. און לאידך גיסא איז יעצט געווען א פליגער וואס איז ארויפגעקומען מיט אל על פון דארטן עפעס הונדערט דרײַסיק יונגע בחורים וואס ווילן קומען אין מיליטער. ס'איז גוט אבער נישט דאס איז די בעגריף. א מקווה איז א שמירה אויף א פלאץ. איך האב געטראפן א מקווה ס'איז געווען פסול דאורייתא. ס'איז געווען א העלמעצער'ס א הכשר, נאר דער רב האט געוואוסט כ'האב געוואלט עפענען דעם פלאג פון די מי גשמים, האט דער רב געזאגט מע דער העלמעצער האט אנגעזאגט ס'זאל זיין הארמאטיש צוגעמאכט, ער האט נישט געכאפט ס'איז געווען צוויי, איינס דארף זיין הארמאטיש צוגעמאכט דאס איז דעם דברי חיים און וואס מען עפענט נאר ווען מען טוישט די וואסער, און איינס דארף עפענט עס לרגע, און די אנדערע דארף זיין אפען די גאנצע צייט, ער האט נישט געוואוסט ס'איז געווען ביידע צוגעמאכט, ס'איז געווען אזוי דרייסיג יאר האט עס אזוי אנגעהאלטן, כ'ווייס פונקטליך וויפיל יאר פון ווען דער העלמעצער איז אוועק, ווייל דער העלמעצער פלעגט דארט פארן איינמאל אין צוויי יאר. אבער ער האט נישט געכאפט, פארשטייסט? ער האט אייביג אנגעזאגט דאס אפן, דאס צוגעמאכט, ווי יענער האט געוואוסט אלעס צוגעמאכט. איך האב געוואלט עפענען, איך האב געזען ס'רירט זיך נישט, האב איך געוואוסט דאס האט מען נישט געעפנט, ווייל האלץ שוואלט זיך אן, איט סוועלס אפ. עניוועי, די סוף איז געווען, די קהילה, די יונגע זענען ארויס אלע לתרבות רעה, ס'איז נישט געבליבן אפילו קיין שול דארטן, די רב קומט צו מיר צו צו איך וויל נעמען די שול אומזינסט, זאג איך אים ניין. א יאר שפעטער בין איך דורכגעפארן אין לאועל מעסעטשוסעטס, טשוסעטס האב איך געזען אז ס'איז א קירכע, שוין דא א גרויסע צלם, גיי איך אריין, כ'האב געוואלט זען וואס איז געשען מיט די ספרי תורות, איז זאגט מיר דער גלח אז די ספרי תורות האבן זיי אוועק געטראגן, זיי האבן עס פארקויפט זעהט אויס, און פרעגט מיך ס'איז דא דא א ריטשעוועל בעט א מקווה דארט אינעם בעק פונעם דאס, צו די שול און די לאנד אויף זייער פראפערטי, פרעגט ער צו איך קען עס יוזן, ער האט געמיינט ס'איז א בעפטייזד בעט, ער פרעגט צו איך קען עס יוזן, ווייל ער געט עס מיר אומזינסט, ווייל ער האט באקומען די שול אויך אומזינסט, פאר עפעס גארנישט האט ער עס באקומען, האב איך אים געזאגט ניין איך קען עס נישט יוזן, איך ברויך עס נישט און פארטיג, א מקווה איז א שמירה אויף א פלאץ, און א מקווה מאכט אויכעט אז אידישקייט זאל האבן א קיום.

א סענט מאריץ, כ'דענק נישט ווי ס'איז געווען, ס'איז געווען איינע פון די צוויי, ווייל כ'בין איבעראל געווען, למעשה האב איך מיך אפגעשטעלט און כ'האב עס בודק געווען, די מקווה וואס איך האב געטראפן האט געהאט אזויפיל חששות אז מ'טאר נישט נוצן די מקווה, שרייט יעדער רבנים נוצן עס, רבנים וויל איך ענק פארציילן, איך האב געטראפן די מקווה אין ניס וואס איז פסול דאורייתא, האט מען מיר געזאגט אז ר' אברהם דוד. ט הורוויץ, דאס איז געווען די איינע פון די דיינים פון די עדה, ער איז דער שווער פון מענדל האגער, ר' משה'לעס זון, האט מען מיר געזאגט אז ער פלעגט נוצן די מקווה, בין איך געגאנגען, כ'האב אים אנגעקאלט און כ'האב אים געפרעגט, זאג מיר, איר פלעגט נוצן די מקווה אין ניס? זאגט ער, וואס הייסט איך פלעג נוצן? איך פלעג גיין יעדעס יאר אויף וועקעישן, אויף וואקאנץ, אזוי ווי יעצט אין חודש אב, איז פלעג איך אריינגיין אין יענע מקווה, פאר מיר, איך בין א מאן, אין די מענער מקווה, און פארטיג. זאגט ער, ווען איך קום צו א מקווה און איך טובל מיך פאר מיר, גיי איך באקוקן צו ס'איז כשר צו ס'איז נישט? ס'איז נישט פאר מיין ווייב געווען, מיין רעבעצן האט שוין נישט געברויכט א מקווה, מיין רעבעצן האט נישט גענוצט יענע מקווה, איך האב געהאט מיין מקווה דארטן וואו איך האב געוואוינט. עניוועי, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איז האב איך געזען יענע מקווה דארט אויכעט, איך געדענק נישט צו ס'איז געווען אין סענט מאריץ אין דאוואס, אבער ס'האט זיך געהאט פול מיט חששות, איך וואלט קיינמאל נישט געלאזט מ'זאל נוצן אזא מקווה. בקיצור, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, כ'האב געפרעגט דעם איד צו ער וויל דאס איבערמאכן, זאגט ער ניין, זאג איך אים, איך וועל אייך צוהעלפן מיט געלט, ניין ס'גוט ווען נישט וועט מען זאגן שלא יאמרו. בקיצור, איך האב דאס דעמאלטס פארציילט אויפן האטליין, און ס'דא אידן וואס זיי געדענקען די האטליינס, געדענקען עס בעסער פון מיר. בקיצור, זאגט מיר יעצט א איד, ער איז געפארן אויף דאוואס, און דאס איז שמערלער'ס האטעל זאגט ער, און ס'איז דאך דא א גרויסער סיין אז ס'איז דא, דאס איז תחת פיקוח'ס פון שמערלער, יעצט שמערלער איז געווען א ביזנעסמאן, ער האט געהאט א האטעל, וויאזוי ער איז באגלייבט אויף א מקווה, וועל איך קיינמאל נישט פארשטיין, און און נאך א זאך האב איך צו פרעגן. ע שמערלער האט געקענט א מקווה? איך האב קיינמאל נישט געהערט אז שמערלער האט געבויעט מקווה'ס, איי נעווער הערד אבאוט דיס, איז וואס? האט מן הסתם א רב באקומען טויזענט שקל צו טויזענט דאלער און ער האט געגעבן א צעטל און שמערלער האט געזאגט יא ער איז בעל הבית און ער איז די מקווה איד, ס'איז אזא לצנות וואס דא גייט פאר. ס'האט זיך געטון יעצט מיט די טשיקנס אין ארץ ישראל צו ס'איז כשר צו נישט איז דא בילדער ווי ס'איז געזעסן רבנים אינאיינעם, וואס די אוטקאם איז געווען איז נישט וויכטיג ווייל ס'איז געווען אינוואלווד מיט גרויס געלט די מענטשן האבן אינוועסטעד און זיי האבן געוואלט מאכן זיכער אז די מענטשן נעמען ארויס די מיליאנען און מ'וועט מאכן נאך מיליאנען איז ממילא די אלע זאכן איז שוין נישט וויכטיג אבער זיי האבן כאטש געזעסן ביים טיש ווער איז דא געזעסן וואס א איד און א ביזנעסמאן האט א האטעל געבט מען אים א הכשר ווייל א חלק פון די ביזנעס איז געווען איך האב א מקווה זאגט מיר יעצט א איד איך בין דארטן און דער גאנצער עולם לאכט. ס'האט נאך דעם צעטל אז שמערלער איז דער בעל מכשיר. שמערלער איז שוין אין, ער וואוינט שוין אין ארץ ישראל דריי פיר יאר ווייל ער איז נישט געזונט. און שמערלער איז שוין געשטארבען אויך. פרעגט יעדער וויאזוי וויאזוי איז דאס דא אז ס'איז כשר? שפארט עס צו יעדן נאכמיטאג, מ'קלינט עס אויס פאר די. פרויען, ס'איז א דזשאוק רבותי, איך קען יעצט נישט זאגן אז ס'איז פסול, ווייל איך ווייס נישט צו מ'האט עס פארראכטן נאכדעם וואס איך האב פארפירט אסאך יארן צוריק, און וואס איז די אוטקאם, איך קען נאר אזויפיל זאגן ס'איז א ספק פסול דאורייתא, אזוי ווי יעדע מקווה וואס האט נישט קיין השגחה, איך בעט דעם עולם אז ווער ס'איז דארטן, ווער ס'פארט דארט אהין זאל וויסן מ'טאר נישט נוצן קיין שום מקווה'ס אין די פרעמד, הלוואי די מקווה'ס אינדערהיים זאלן זיין גענוג כשר, נאך נוצן מקווה'ס אין די פרעמד? בין איך מחויב דאס צו זאגן. ס'האט מיר דערציילט, ס'איז דא א דיין אין ערוגת הבושם אין צעלים, ער איז דארטן דער דיין, ער הייסט ר' אהרן, האט ער מיר פארציילט אז ער האט אמאל געהערט, כ'מיין ער האט עס נאכגעזאגט פון צעלימער רב, כ'בין נישט זיכער, האט ער פארציילט אזוי, אז צעלימער רב האט פארציילט אז אין דערהיים האט מען געוואוסט, פארוואס איז דאס געווען? דער נודע ביהודה איז דאך געווען א גאון הגאונים, האט דאך געהאט א ברען. נאכן נודע ביהודה איז די גאנצע שטאט פראג אראפגעגאנגען לטמיון. דער חתם סופר איז געווען א דור שפעטער, ער איז געווען אין אונגערן, און דארט האט זיך געהאלטן אידישקייט ביז צו די קריג, ביז מ'האט אויסגעהארגעט די אידן. דאס אידישקייט איז געבליבן, די אידן זענען נאר נעבעך נישט געבליבן. האט מען געזאגט, פארוואס איז דאס אזוי געווען אז אין חתם סופר'ס צייט איז עס געבליבן און אין נודע ביהודה'ס צייט נישט? האט מען געזאגט ווייל די אידן אין פראג האבן געהאט ריעל עסטעיט הויעכע בנינים און יעדער האט זיך געשלאגן מיטן צווייטן יעדער האט געוואלט געבן ביליגער מיט מער בענעפיטס איז ממילא האט מען אנגעהויבן צו בויען מקווה'ס אין אלע אפארטמענט הייזער. וויאזוי מ'האט געבויעט די מקווה'ס ווער ווייסט? וואסערע השגחה ס'האט געהאט ווער ווייסט? די צינורות ווער ווייסט? כ'האב דאך פריער פארציילט א מעשה א איד אין אמעריקע. האט געבויעט א מקווה מיט פסול'ע צינורות, און די צינורות האבן אזוי אנגעהאלטן, די מקווה האט אנגעהאלטן פאר, כ'דענק נישט צו ס'זאגט דארט צוואנציג יאר צו פערציג יאר, עניוועי, ער זאגט אז מ'האט נישט גענוצט די צינורות, אדער יא אדער ניין, איך קען שוין די אלע מעשות קען איך שוין. איז למעשה איז אין פראג געווען פול מיט פסול'ע מקווה'ס, די אלע פריוואטע מקווה'ס אין די אפארטמענט הייזער זענען געווען פסול, מילא ס'איז געווען פסול, די שטאט איז אראפגעגאנגען לטמיון, דארט איז נישטא קיין כשר'ע מקווה'ס. זענען די קינדער זענען נישט מזרע ישראל, איך מיין זיי האבן א דין פון א איד אלעס, אבער די נשמות זענען נעבעך נישט איידל און הייליגע נשמות, עס מאכט מען א ברכה יעדן טאג שלא עשני גוי, פרעגט דער של"ה הקדוש מיט אנדערע, ניין ער דער מענטש איז דאך שוין יעצט געבוירן, מיט איינמאל האט ער עס געמאכט איז דאך גענוג אויף א גאנץ לעבן, זאגט ער ניין ניין ניין ניין ס'איז נישט אזוי, זאגט ער ווען איינער קומט צו צו כעס איז דער אייבערשטער מחליף, זיין נשמה ביינאכט מיט א נשמה פון א גוי, און פאר געוויסע אנדערע עבירות אויך, אבער ער זאגט כעס, כעס ממש קען אויפטוישן די נשמה פון א מענטש, איז במילא מאכט מען יעדן אינדערפרי א ברכה אז שלא עשני גוי, ווייל יעדן אינדערפרי איז ער עלול אז ער זאל אויפשטיין מיט א גוי'אישע נשמה, א גוי האט נישט קיין נשמה מ' מ'מיינט מיט א א רוח אדער א נפש פון א גוי. ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מ'גייט נישט, אז די פרוי גייט נישט אין א כשר'ע מקווה וואסערע קינדער ברענגט זי אויף די וועלט. בעלזער רב האט אמאל געזאגט, זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, האט ער געהייסן די פרוי זאל גיין אין א קוואל מקווה, און זי איז געהאלפן געווארן, מ'האט אים געפרעגט וואס איז די סגולה צו האבן קינדער, האט ער געזאגט, די פרוי האט געדארפט אראפברענגען עפעס א הויעכע נשמה אויף די וועלט, און למעשה לויט די שיטה די מקווה איז נישט כשר, לויט די שיטה די מקווה איז נישט כשר, און א קוואל איז כשר לכל הדעות, האב איך איר געהייסן זי זאל גיין אין א קוואל, סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה פלעגט אויך שיקן אויף מאנטריאל, צו א קוואל, איך ווייס עטליכע אין מיין עידזש מענטשן, די רבי האט זיי געשיקט און זיי זענען געהאלפן געווארן, ווייל אין מאנטריאל איז דא א קוואל מקווה, איז למעשה האט די רעבעצן אמאל געפרעגט דעם רב, נו אז דו האסט א לעבעדיגע סגולה פארוואס פארסטו נישט? האט דער רב געענטפערט, די רבי האט געענטפערט, איך האב נישט קיין איבריגע צייט, איך בין זייער פארנומען, איך האב נישט ווען אריינצופיטן אזא נסיעה, א הייליגע זאך, איך מיין די רבי האט זיך מוסר נפש געווען פארן כלל, איז. וואס איך מיין ארויסצוברענגען פון דעם איז, נאכאמאל, איך האב אנגעזאגט דא פארן זומער, ווער ס'האט געהערט, אז מ'זאל אפילו נישט נוצן קיין זומער מקווה'ס, איך האב אנגעזאגט מ'זאל נישט נוצן מקווה'ס אאוט אוו טאון, וויאזוי זיי זעען אויס דאס קען איך אייך זאגן, איך האב געהאט פיר מקווה'ס דעם ווינטער אונטער מיין הענט, פיר מקווה'ס אאוט אוו טאון, און עט די ענד אוו די דעי, אלע פיר האב איך געמוזט איבערמאכן, סיי די צינורות, און סיי איבערמאכן די. די מי גשמים, אויך כ'ווייס דאך שוין נישט ווער ס'האט עס געמאכט, און איינמאל האב איך געהאט א פאל וואס ס'האט אנגעהויבן גראד צו שנייען און רעגן פרייטאג שבת אינדערפרי בין איך אריין אין מקווה, כאטשיג ס'איז שוין געווען צוגעשפארט פרויען האבן עס נישט געקענט נוצן, בין איך אריין אין די מקווה איך האב באקוקט ווי הויעך די וואסער איז ווייל איך מאך א סיין א מארקער אין דעם אוצר אין דעם בור איך שרייב ארויף דא האסטו א האלבע שיעור מקווה דא האסטו כ"א דא האסטו א האלבע שיעור מקווה. דארט אזוינפיל ליטער אזוינפיל ליטער אזוי אז איך ווייס פונקטליך ווייל טאמער ס'ווערט א חשש ס'ווערט געבוירען עפעס א שאלה ווייס איך צו ס'איז שוין געווען כ"א צו נישט דאס וואס איך לייג נאך דעם האלבע שיעור און די איבריגע איז שוין נישט קיין חילוק אז ס'איז דא כ"א איז גוט נאר איך זאל וויסן ווי איך האלט ווען כ'וועל קענען עפענען די מקווה כ'האב געבעטן דעם רב ער זאל מיר געבן די שליסל פאר שבת איך וויל עס באהאלטן דארט ערגעץ ווייל איך וויל אריינגיין שבת פרעגט ער שבת? שבת? זאג איך אים אה ס'איז דא א מחבר אין הלכות שבת אז מ'מעג א זאך וואס א דבר מצוה מעג מען מעסטן אום שבת מותר למדוד בשבת, זאגט דארטן דער רמ"א וואס מיינט עס כגון למדוד מקוה, זאג איך מען דארף נישט, באמת וואלט איך געמעגט נעמען א געהעריגן רולער און עס אויסציען און קוקן וויפיל ס'איז דא, נאר כ'טאר נישט אריינלייגן דעם רולער אינעם וואסער ווייל דאס אליינס קען אויך, טאמער ס'איז נישט דא קיין שיעור מקוה קען עס מאכן די גאנצע מקוה פסול ווייל ס'איז א דבר המקבל טומאה, איז. איך טאטש נישט די וואסער אבער איך קען ליינען פונקטליך וויפיל ס'איז דא. זאגט ער אבער וואס ברענט עס אזוי שבת? זאג איך טאמער ס'איז געשען א פראבלעם, און די סוף איז טאקע געווען אז מוצאי שבת האט אנגעהויבן צו שנייען, ס'האט אנגעהויבן געפערליך צו שנייען, יעצט אויב ס'שנייט טאר איך נישט נוצן די מקווה, לויט איין שיטה אין שולחן ערוך רבי עקיבא אייגער האלט וויבאלד ס'איז אראפגעפאלן אלץ שניי און ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין וועג מ'זאל זיך קענען טובל'ען דערין, קען מען ס'פסל'ט עס דאס קען מען נישט מאכן פאר א כשר'ע מקווה. איי יעצט צו זעהן יעדער פרעגט אוי שטייט דאך אין אלע משניות און זעהט אויס רבי עקיבא אייגער איז געווען א גרויסער עם הארץ האט נישט געקענט די אלע משניות ניין און וואר אונז זעמער קלוגער פון אים די תירוץ איז ער זאגט אז דאס איז אלעס ווען ס'איז אראפגעפאלן אלץ רעגן און נאכדעם איז עס געווארן פארפרוירן האט עס געהאט א שעת הכושר אז מ'זאל זיך קענען טובל'ן דערין איז במילא באמבארדירטס נישט אוואו יעדער וועט אנהייבן באמבען באמבעטס נישט. כ'האב געהאט די זעלבע דארט אין די שול, תלמידי חכמים די משנה האט דאך יעדער געקענט, ווייל דאס לערנט מען דאך פאר די טויטע, האט יעדער אנגעהויבן באמבאדירן זיך אנטשולדיגט, רבי עקיבא אייגער האט עס אויך געוואוסט און כ'האב זיי מסביר געווען, און עס ווערט צוגעברענגט אין שולחן ערוך אינעם גליון דארט, גליון רבי עקיבא אייגער, עניוועי זאג איך דעם רב, אבער דו זעסט איך האב הנאה אז איך האב געזען אז ס'איז שוין געווען כ"א סאה ווייל יעצט על פי הלכה קען איך נעמען שאובין בהמשכה און אנפילן די מקווה, איך האב נישט קיין פראבלעם, עס דארף נישט זיין מ' סאה, עס דארף אריינקומען כ"א. סאה פון הימל און דאס איבריגע קען איך צולייגן שאובין בהמשכה, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך האב געזאגט דעם רב נאך א זאך, דא גייט געשען נאך אן אומגליק, טאמער פיל איך עס נישט אן, דערווייל וועלן די פרויען נישט האבן קיין מקווה, און ס'קען בלייבן פארפרוירן טעג און וואכן און חדשים, א גאנצן ווינטער איז דארט פארפרוירן, און נאך נישט האבן קיין מקווה א גאנצן ווינטער, האב איך געזאגט ניין דאס גיי איך נישט טון. איך גיי נעמען, איך גיי עס אנפילן דורכן דאך שאובין בהמשכה. כ'גיס ארויף אויפן דאך מיט א שלויך וויפיל וואסער איך ברויך האבן, און ס'לאזט זיך אויף די שניי און ס'פארט אראפ. יעצט, שאובין בהמשכה איז אפי' בעסער איך מאך עס נישט דורכן דאך, ווייל אויב איך מאך עס דורכן דאך און ס'לאזט זיך אויף די שניי, און אויב רבי עקיבא אייגער האלט אז דאס איז נישט כשר, איז קען זיין ס'איז דאך אסאך ארגער. ממילא האב איך געזאגט דעם רב איך וועל עס מאכן פון דא אונטן, איך וועל מאכן שאובין בהמשכה פון דא אונטן. עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז מען מוז דארט זיין און מען מוז וואטשן, און אויב נישט זאלט איר וויסן טובל'ט איר זיך אלע אין פסול'ע מקוואות. איך האב ענק פארציילט ס'איז געווען עפעס א מקווה וואס מען האט מיך אמאל גערופן אויף לאנדאן פאר אפאר יאר צוריק, אויך געווען פול מיט חששות, ערגעץ ווי מען גייט, איך מיין אין בארנוואוד צו ווי, איך האב מעורר געווען, האט מען אראפגענומען דעם הכשר, ס'האט געהאט הכשר פון גאר אן ערנסטן רב, די אלע זאכן יעצט נישט וויכטיג, יעצט איז וויכטיג אז מען פארט צו שמערלער'ס האטעל אין די שווייץ, און מען זאל וויסן דארט איז דא א הכשר פון דעם איד וואס דער איד איז שוין נישט אויף דעם עולם, קען זיין אין הימל דרייט ער אן אזוי ווי דער מיילך בידערמאן פארציילט דא א מעשה אז ס'האט נישט גערעגנט א גאנץ יאר און נאכדעם האט מען אריינגעלייגט. די שניי און די צינור איז געבליבן. ווייסט, איך וועל דיר עפעס זאגן, יעדע זאך האט א גבול. ס'איז צו ערנסט די מעשה און ס'איז צופיל חוזק געמאכט פון מקוואות צו דערציילן אזא מעשה. זייער פיין, ס'ברענגט אריין אמונה מיט אלעם, כ'מיין, אבער דאס איז א קאלטקייט אין גאנצן הלכות מקוואות.

די שאלות, און אז ער איז געקומען צום רב האט ער דאך שוין מיטגעברענגט מכל טובך טוב, בקיצור ס'איז דורכגעגאנגען אפאר חדשים און דער פארמער קומט נישט פרעגן שאלות, איינמאל זעהט דער רב אין די פענסטער ווי דער פארמער דרייט זיך ביי אים אין שטאט, האט ער אים גערופן אריין, קום נאר אריין לאמיך מיט דיר רעדן, פרעגט ער אים האסט נישט מער קיין שאלות? זאגט ער כ'וועל זאגן דעם רב דעם אמת, כ'האב געליינט אין צאינה וראינה אז ס'שטייט, אז בשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו איז אז כ'האב א שאלה געב איך עס פארן הינט איך זעה עסט דער הינט עס אויף נו דאמאלטס איז עס געווען זיין ווייל ס'איז טרייפה עסט ער עס נישט אויף קען איך עס עסן פרעגט ער אים און וויאזוי פסק'נט דער הינט זאגט דער רבי ער איז אזא מחמיר ער עסט אלעס אויף זעהט אויס ס'איז געווען אזא מחמיר פונקט ווי דער רב ער האט אלעס אויף געגעסן עניוועי דאס איז די מעשה מיטן רב מיטן הינט. פארשטייסט? סאו אונז האמיר דא א נייע מעשה. אויב ס'רעגנט נישט איז א סימן ס'איז נישט כשר, דארף מען שוין זען צו פאררעכטן. אויב ס'וועט יא רעגענען איז דאך א סימן אז דער אייבערשטער איז מסכים און ס'איז כשר. ניין ניין ניין ניין, דאס איז געטשעפעט מיט מקווה, ס'איז צו א ערנסטער סאבדזשעקט אז מ'זאל מיט אזאלכע מעשות פארציילן וואס די גאנצע וועלט זאל עס ליינען. עניוועי, די ווארט איז אבער נאכאמאל אין דאוואס אין סוויצערלאנד, כ'ווייס דעם נאמען הייסט דאוואס, און ס'איז שמערלער'ס האטעל, כ'הער יעצט האט ער עפעס אן אייניקל דארטן וואס דער אייניקל הייסט ווייס, און ער איז יא עפעס א מורה הוראה, איך ווייס נישט וואס איז א מורה הוראה און איך ווייס נישט צו ער קען א מקווה, א מורה הוראה מיינט גארנישט, ס'מיינט אז ער קען וואס ער האט געלערנט, ער קען פסק'ענען אויף טשיקענס, ער קען פסק'ענען אויף שמאטעס, אבער דאס מיינט נישט ווייל ער איז א מורה הוראה קען ער. פירן א מקווה אויכעט. און עספעשעלי איך דארף זיך נאכפרעגן צו ער איז דארטן די גאנצע צייט, און ווער ס'האט אנגעפילט די מקווה איז נאך געוואויר ווערן אז ס'איז אלט שוין פערציג יאר דאס וואסער, אזוי ווי די מעשה מיט דעם צינור וואס איז געווען פסול און פערציג יאר האט מען עס געקענט ווייטער נוצן. ס'איז גוט, אונז זעמער אינדערארדענונג רבותי, אונז פארמיר ליידער גוט, איז וויל איך. מעורר זיין דאס פארן עולם אז קיין שום מקווה אוט אוו טאון טאר מען נישט ניצן, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין אז אין ביי אונז אין ניו יארק ווי מען פארט ארויס אין די מאונטענס איז יעדע מקווה בחזקת בוודאי פסול ווייל ס'ליגט א גאנצן ווינטער און אזוי ווי מען טוט עס נישט א גאנצן ווינטער ווי מען זאגט הענדלען און ס'ווערט קאלט און ס'ווערט פארפרוירן און די פריזינג לעוועל איז פינף פיס, קומט אויס אז די גאנצע מקווה ווערט אריינגעפאלן אין א פריזינג לעוועל און ס'ווערט צוקראשט און ממילא ווערט עס קרעקס און ס'הייבט אן צו קרעקן און ס'הייבט אן צו ליעקן און אזוי זעהן מיר אויס. איך זאג אייביג פאר יעדן די אינגעלייט וואס פרעגן מיך די מקווה יענע מקווה זאג איך אז איך פארשטיי ס'איז דיר מורא'דיג שווער ביסט יעצט אונטערוועגן, אלס. אבער דו האלטסט דיך דאך איין פארן אייבערשטן, זיינע חמשה ימי טומאה, די שבעה נקיים מיט אלע אנדערע זאכן, און שטעל דיר פאר די לעצטע זאך וואס דו וואלסט געוואלט הערן איז אז דיינע קינדער זענען בן הנידה, דעטס די לעסט טינג דעט יו וואד וואנא הער, רייט? נו אויב דו ווילסט עס נישט הערן, דאמאלטס טו מיר א טובה, יוז נישט די אלע מקוואות, איטס נאט פאר יו. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן, איך פראביר מען זאל מאכן א כשר'ע מקווה אין לאנדאן, אין גאלדערס גרין, איז דא איינער שטיינהארט האט מיך אויסגעשפילט, איך האב אים איבערגעלאזט ער האט געארבעט אן מיר, און ער האט היינט א פסול'ע מקווה, ס'איז ביי מיר קלאר אז ס'איז פסול, איז על כל פנים מ'האט עס געבויעט אויף אזא פלעסטיק, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז שוין דערנאך. ער האט עס געענדיגט מיט איינעם א דיין פון קדשיה, און יענער האט אים געזאגט ליגנט, כ'האב אים געפרעגט וויאזוי ביסטו עס געגאנגען ענדיגן, דו ווייסט דאך אז ס'האט געהאט א פראבלעם, מען האט עס געבויעט אויף א זאך וואס דאס איז תלוש, מען האט עס געבויעט אויף אזעלכע לעיערס פון פלעסטיק, דער מנחת יצחק האט געזאגט ס'איז א קרקע, אמבטה גדולה בכלי בתלוש, בקיצור זאגט ער איך האב טאקע זיי געהייסן מאכן א לאך, ווייל איך האב אים געזאגט ווען מ'הייסט זיי מאכן א לאך, דעמאלטס וואלט איך שוין גארנישט געזאגט. זאגט ער, ער האט טאקע געהייסן מאכן א לאך, ווייל ער האט געהערט פון מיר אז א לאך איז גוט, אבער ער איז א ליגנער. אה, זיי האבן נישט געמאכט, ווייל ווען ער מאכט א לאך דארף ער דורכלעכערן די גאנצע מקווה מיט אלעם, ס'איז, ער איז א בלאפער. איז על כל פנים, איז למעשה איז געשען יעצט א אומגליק אין גאלדעס גרין, אז. א מענטש א איד האט געהאר קאהן הייסט ער האט געהארגעט זיין מאמע מיט זיין שוועסטער פרייטאג צונאכטס האט זיי געשטאכן דאס דארף ענק אנהייבן אויסצולערנען אז א מקווה איז א שמירה אויף א פלאץ און אז עטס וועטס ענק ארומשפילן האט עטס נישט קיין שמירה. ס'איז דא יעצט א נייע קראנקייט אין ארץ ישראל, ס'איז דא איינער וואס גייט ארום צו שוואנגערע חרדישע מיידלעך און ער קויפט אפ די בעיבי און נאכדעם טוט ער עס אוועקשיקן אויף חוץ לארץ און מאכט גרויס געלט. יעצט אין חדר ווען מ'האמער געלערנט געדענק איך די רבי האט געזאגט וואס טייטש נשים דעתן קלות, נשים דעתן קלות מיינט אז א פרוי איר גאנצע ציל איז זאל ווערן א כלה חחחחח אזוי האט די רבי געזאגט, עניוועי נשים דעתן קלות מיינט אזוי פרוי איז זייער א יציב א פעסטונג איינציגע צרה איז. כ'האב שוין אמאל מסביר געווען בעניני שלום בית, ווען דו האסט חתונה מיט א פרוי האסטו חתונה מיט חמש עשרה נשים, מיט פופצן פרויען האסטו חתונה, ווען זי קריגט איר וועסט איז זי איינס, ווען זי קריגט ווען זי רייניגט זיך איז א צווייטס, ווען זי ווארט צו גיין אין מקווה איז א דריטס, שי העז סטעידזשעס, פיפטין סטעידזשעס שי גאוס טרו, יעצט ווען זי איז שוואנגער איז דא זייער אסאך מאל וואס זי איז זייער דיפרעסט, קעז דעי גאו טרו א לאט, ספעשעל אין די ערשטע פאר קינדער, זי ווייסט נישט האו איטס גאנא העפען, שפעטער אז זי איז שוין צוגעוואוינט די רחם געבט שוין ארויס די קינדער איז שוין אביסל גרינגער איז למעשה צו כאפן א פרוי אין איר שוואכסטע מאמענט ווען זי איז שוואנגער איז די גרעסטע רשעות וואס איז דא ס'איז אנבעליוועבל דאס הייסט נשים דעתן קלה כ'מיין נישט יעדע פרוי איז א בהמה די פרויען זענען זייער זייער קלוג פאר זיך נאר ווען ס'געשעהט די געזונטע סיקנעס אז זי איז שוואנגער דעמאלטס קען מען זי כאפן איז דא איינער וואס ער גייט ארום און ער זאגט זיי צו גרויס געלט אזוי געט ער זיך א כאפ אריין, און מ'האט עס יעצט אפגעשטעלט, מ'האט עס געכאפט. אבער פארוואס וויל איך דאס זאגן, מענטשן פרעגן וואס דארף מען די אלע שמוץ רעדן, שמוץ שמוץ שמוץ שמוץ שמוץ. לאמיר דיר זאגן, ווען דו גייסט אין א וואלד, דארף מען דיר אנזאגן, דארט איז דא בערן, דארט איז דא לייבן, מוזט מיטנעמען א גאן, מוזט מיטנעמען אלע תכסיסי מלחמה. די זעלבע דא אויך, ווען א פרוי הייבט אן אריינצוגיין אין שוואנגערשאפט און אין אנדערע זאכן, אסאך שלעכטע געדאנקען קומען איר דעמאלטס פאר, אסאך ווילן זיך נעמען דאס לעבן, סאך ווערן זייער דיפרעסט, ס'איז א נארמאלע זאך אזוי, ס'איז א שינוי אוועס, ס'דרייט זיך איבער די גאנצע אינסייד, שטעל דיר פאר דא איז א מיידל פאר זיך, ס'איז א מחיה, ס'האט נישט קיין פראבלעמס, אלל אוו א סאדען אונטער איר הארץ טראגט זי נײַן חדשים א קינד, און דאס קינד עסט פון וואס די מאמע עסט, זי האט א שותף. אינסייד אן אינטערנעל שותף. און אויך די בזיונות וואס דאס ברענגט צו אז זי גייט האבן א קינד וואס האט נישט חתונה געהאט. ס'איז מורא'דיג. די די קבלה ספרים ברענגען דער אר"י הקדוש אז ווען די אידן זענען געווען אין מצרים זענען זיי געווען אריינגעלייגט אזוי ווי א תינוק במעי אמו, זיי האבן זיך נישט געזען ארויס אינגאנצן, זיי האבן געשריגן צום אייבערשטן אבער זיי האבן נישט געהערט אז זיי שרייען, זיי האבן נישט געוואוסט ווער דער אייבערשטער איז. די זעלבע דאס קינד איז דארט אינעווענדיג ער די קינד ענדזשויט זיך ער לערנט דארטן די גאנצע תורה ער האט נישט קיין פראבלעם די קינד נאו פראבלעם ווער האט דעם פראבלעם די מאמע איז על כל פנים איז די אלע זאכן דארף מען רעדן פארוואס ביקאוז די גאס מיט דעם וועם אונז שלאג מיר זיך נישט איך נאר יעדער איז אזוי מין שמוציג אזוי מין ביליג געווארן. קען צוגיין צו א שוואנגער מיידל וואס דאס מיידל האט נישט חתונה געהאט געהעריג. און ס'איז גענוג צובראכן, ענד שי סי'ס דעט שי מעיד א מיסטעיק דעט שי דידנט וואטש הערסעלף זי זאל נישט ווערן פרעגנענט, ענד יו קען אימעדזשין די טראמא שי גאוס טרו, קומט צו א מענטש און רעדט איר איין, איך געב דיר פופציג טויזנט דאלער און איך וועל צונעמען דאס קינד פון דיר, ענד שי פאלס פאר איט, און ס'איז זייער ראנג דעמאלטס בכלל צו רעדן מיט א קינד. און נאך מער, ער האט זי שוין גענומען אויף אמעריקע, ער נעמט די חברה אויף אמעריקע, און ער זאגט זיי צו גרויסע גליקן, און אמאל דערציילט מען יא די עלטערן און אמאל נישט, ס'איז זייער זייער נישט אנגענעם וואט הי איז דואינג, כ'האב אייך שוין פארציילט דאס אפטמאל און כ'על עס אייך איבערדערציילן, איך בין אמאל געווען אין מיט מיין טאטן זכרונו לברכה אין שפיטאל אין מיימאנעדיס, מיין מומע פירט דארט די ביקור חולים, מיסיס פרידמאן, שוין מסתם פופציג יאר צו פערציג יאר, און זי האט געזען אז מען זאל ארייננעמען מיין טאטע און זען וואס ס'איז מיט אים, און אויך האט ער געהאט א דאקטער דארטן וואס ער האט גענומען קער פון זיין מאגן, ס'איז נישט קיין חילוק, איז געווען דארטן א איד א חשוב'ער בעלזער איד, א חסידישער איד, און ער איז געזעסן אין די וועידינג רום די גאנצע צייט מיט אונז, און די וועידינג רום מיינט דארט מיט די פעישענטס. עלטערן אדער משפחה זיצט און ווארט צו הערן וואס ס'טוט זיך. ויהי היום, דער איד דער בעלזער איז געזעסן פינף טאג דארט ער האט נישט גערעדט איין ווארט מיט קיינעם, נישט העלאו נישט גודביי, איך בין געווען דארטן די לענגסטע ווייל מיין טאטע איז געווען דארטן כסדר, סאו מיט מיר וואלט ער כאטש געדארפט רעדן א ווארט, הי דידנט עקסטשעינדזש א ווארד. נו, שוין, יענער איז דארט, איך ווייס נישט פארוואס, איך בין נישט קיין נייגעריגער מענטש, כ'האב צוואה פון אן אלטן איד וואס ער האט געלעבט ביז קנאפע הונדערט יאר, האט ער געזאגט אז דו'סט וועלן לעבן לאנג זאלסטו געדענקען זאלסט נישט זיין קיין נייגעריגער מענטש, אז מ'איז נישט נייגעריג לעבט מען לאנג. קיצור, ס'איז דורך דעם זעקסטן טאג דאכצעמער איז עס געווען, קומט דער איד אריין און שמייכלט און פרייט זיך, בקיצור, פרעג איך דעם איד וואס איז געשען, אז ער פרייט זיך מעג איך דאך אים שוין פרעגן, דערציילט ער מיר א מעשה, זיין טאכטער האט ארום געשפילט זיך מיט א בחור אין בארא פארק, און ליטל דיד שי נאו מען טאר דאך נישט רעדן, ס'איז דאך קעגן צניעות, אבער מען טאר נישט רעדן אז ס'איז דא א פיל מען זאל נישט שוואנגער ווערן, און ס'איז דא די מארנינג עפטער איז דא א פיל. טאמער מ'האט פארגעסן עס צו נעמען ביינאכט, בקיצור, מ'איז שוין אויסגעזארגט. בקיצור, זי איז נעבעך שוואנגער געווארן, און ס'איז א היימיש קינד, א בעלזער מיידל געווען. למעשה איז זי געגאנגען האבן די בעיבי, מ'האט זי ארויסגעגעבן פון סקול, פארשטייט זיך וויאזוי זי פילט זיך נישט גוט, מ'האט זי געשיקט אויף די שווייץ אביסל זיך אפרוען, מ'האט, ס'איז געווען דא אין אמעריקע, זיי מ'האט געמאכט די דרשה, עניוועי, מ'האט מסתם מתפלל געווען אויכעט כולל חצות, כולל תהלים, אז ס'זאל חלילה נישט זיין די עכטע מעשה, עטס קענטס דאך די אלע מעשות, עניוועי, עט די ענד אוו די דעי, האט זי געהאט נעבעך די בעיבי, יעצט איז געווען אפגעשמועסן ווען זי איז געגאנגען האבן די בעיבי, זי האט געהאט הארד לעיבער, איז געווען אפגעשמועסן ווען זי איז אריינגעקומען אז מען האט פארקויפט דאס קינד פאר גרויס געלט ביי פאר א גרויסן עושר אין סאוט אמעריקע, שוין, קיצור זי האט אבער געזאגט זי וויל נישט, זי איז געגאנגען צו א סייקאלעדזשיסט מיט א סייקייטריסט, זי האט מסביר געווען זי וויל נישט. וויי שוד שי גיוו אפ הער טשיילד? וויי ביקאוס שי פלעיד אראונד וויט די בוי? שי דיד סאמטינג וויטש איז נארמאל, ס'נאר נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה. עניוועי, און די טאטע האט איר מסביר געווען דו קענסט נישט אהיים ברענגען אזא קינד ביי מיר אינדערהיים ווייל דעם טאג ווען דו ברענגסט אהיים אזא קינד ביי מיר אינדערהיים וועט זיך גאנץ בארא פארק איבערקערן. ס'האט נישט געהאלפן קיין מעשות, ער האט געטענה'ט בשלו און זי האט געטענה'ט בשלה און פארטיג. דער סוף איז געווען זי איז געגאנגען צו א סייקייטריסט, דער סייקייטריסט האט איר איבערגעוויזן אז ס'איז נישט פאר איר, זי איז זעכצן יאר אלט, איטס נאט ריעלי פעיר, זי מוז אנהייבן א לייף אליינס, פארקערט זי שוד בי מאר דען העפי טו גיוו אפ די טשיילד, און מ'האט אונטערגעשריבן, דער מענטש איז שוין געקומען פון סאוט אמעריקע, ס'איז שוין געווען אונטערגעשריבן אלעס, אז זיי צאלן אויס די געלט פאר די לעיבער אויכעט, אלעס אלעס עווריטינג וויל בי פעיד. פלאס פלאס איך געדענק נישט דעמאלטס וויפיל שווערע טויזנט דאלער. פיין נאו פראבלעם. עניוועי, און דער איד האט די גאנצע צייט נישט גערעדט גארנישט ווייל ער איז געווען אין פארגעלעגנהייט, ער האט געטרייט איבערצוווייזן זיין טאכטער אז זי זאל אויפגעבן די בעיבי ווייל ער, פאר קרייען אוט לאוד, דער משוגענער האט זיך געשעמען אהיימצוקומען אויף בארא פארק, דו פערד וואס דו ביסט, נעם און מוף אוועק, קיינער וועט נישט וויסן. אזוי זענען אונזערע פערד. שוין. עניוועי, דער סוף איז געווען די קינד איז געבוירן געווארן, און פארשטייט זיך אליינס, א מאמע איז א מאמע. און זי האט געזאגט פארן טאטן, דאס קינד געב איך נישט אויף, איך וויל עס האבן ביי מיר, וועסט מיך נישט ארייננעמען אין דיין שטוב, וועסטו גיין געזונטערהייט, איך וועל מיר אוועקגיין, איי עם נאט גיווינג אפ מיי טשיילד, און זי האט זיך גענומען קישן די קינד און וויינען אויפן קינד, איי עם נאט גיווינג אפ, און אין די סייקייעטרי איז אזוי איינגעשריבן אז ביז די קינד ווערט נישט געבוירן קען די מאמע נישט זאגן זי וויל יא צו זי וויל נישט, ווייל זיי ווייסן אז נאך די. העווי לעיבער ענד אלל, און מ'זעהט א פיין לעבעדיג קינד און ס'לאכט צו דיר, דעי אלל טשעינדזש דער מיינדס. איז בקיצור, איז היינט, דעמאלטס איז ער געקומען, איז דעמאלטס איז געווען די טאג וואס יענער איז געקומען שוין נעמען דאס קינד, און למעשה האט זי געזאגט איים נאט גיווינג אפ מיי טשיילד, האט דער סייקיאטריסט געזאגט דער איז נאטינג יו קען דו, עז לאנג עז שי דאזענט סיין די פעיפערס קענסטו גארנישט טון. און סאו יענע פרוי האט צוריק געפארן אן א בעיבי, און די פרוי האט אהיים געברענגט די בעיבי, און זי האט געזאגט פארן טאטן, דו ביסט אזא רשע אז איך האב דיך אין דר'ערד, איך גיי נישט צו דיר צוריק, איך האב מיין בעיבי אליינס, וועלפעיר און פוד סטעמפס וועט מיר צאלן, איך האב באקומען סעקשן עיט, און איך וויל נישט זיין אין בארא פארק אינגאנצן, איך ברויך נישט יעדער זאל מיר נאכקוקן, איך האב גארנישט מיט בארא פארק, אזוי קלוג האט זי געהאנדלט נאכדעם. איינער האט אמאל געזאגט ווען איך זאל זיין אזוי קלוג פאר אלעם ווי איך בין נאך אלעם וואלט געווען גוט, עניוועי למעשה. דעמאלטס ווען ס'איז געבליבן אז מ'געט נישט אויף דאס קינד און זי גייט זיך אליינס וואוינען, דעמאלטס האט דער טאטע געזען אז ס'איז נישט דא וואס צו טון, איז ער אריינגעקומען און ער האט מיר פארציילט די גאנצע מעשה, האט מיר אפילו געזאגט ווער דער נואף איז געווען, ער האט מיר אלעס פארציילט, ווער דער שכן דער וואס האט ארומגעשפילט מיט איר, ניין אבער רבותי די מעשה זאלט איר נישט פארציילן קיינעם ווייל מ'טאר נישט וויסן אז מ'שפילט זיך ארום מיט מיידלעך און נאכדעם ווערט מען שוואנגער ווייל דאס איז דאך מנוולות. וועגן דעם איז אין סקווער אויך דא אזאלכע צענדליגע קינדער, די רבי האט געהייסן מ'זאל זיי אויף די שווייץ פארקויפן, עניוועי, נאכדעם הייבן זיך אן די חרטה געפילן, די רבי האט געהייסן, ווער איז די רבי? מוף ארויס פון סקווער, זאג א כפרה אויף גאנץ סקווער, איטס יור טשיילד, איטס יור דארלינג בעיבי וואס גאט האט דיר געגעבן, האסט עס נישט געמאכט אזוי ווי עס דארף צו זיין בקדושה וטהרה, איטס סטיל יור בעיבי, א ממזר איז אויך דיין בעיבי, ענד געס וואט, די אנלי טינג דעטס נאט יור בעיבי הלכה'דיג אין געפילן איז זאגן זיי מיר אלע אז ס'איז יא אונזער בעיבי, אבער. אין הלכה די איינציגע וואס איז נישט דיין בעיבי איז ווען דו וואוינסט מיט א גויטע ווייל דעמאלטס איז אינו קרוי בנך באט למעשה די געפילן אר דער טו דאונט דאונט טינק דיפרענט הלכה איז איין זאך און די געפילן איז א צווייטע זאך ס'איז געקומען אמאל א קאץ איז אריין געקומען אין די סוכה איז דער ווייל ס'איז נישט אראפ געגאנגען א מחיצה ביז אראפ ווייל איך זאג לבוד ביז דריי טפחים הייסט אזוי ווי ס'איז ביז צו די פלאר שרייט יענער אויף די קאץ ווי מעגסטו אריין קומען אין די סוכה איך זאג דאך לבוד. ענטפערט אים די קאץ, יא, הלכה'דיג ביסטו גערעכט, אבער נישט הלכה'דיג, פאקטיש איז נישט דא דא קיין מחיצה. עניוועי, געפילן זענען געפילן, באט איך וויל נישט יעצט ווייטער רעדן פון דעם סאבדזשעקט, ווייל איך וויל גיין ווייטער. עס קומט א איד אין א צייט ווען א פרוי איז אינגאנצן אנגעווייטיגט, א פרוי, א מיידל, און זי איז אינגאנצן אנגעווייטיגט, און דעמאלטס גייט מען כאפן אירע קינדער און פארקויפן, וואט א לאו לייף ביזנעס. און נאכדעם הייבט זיך אן די חרטה געפילן, א מאמע הייבט אן צו טראכטן, וועיט א מינוט, איי ווענט טרו סאטש א גיהנום. כ'בין דורכגעגאנגען די אלע צרות, מ'האט געברענגט א קינד אויף די וועלט, און ס'דרייט זיך ערגעץ אין מעקסיקא, צי אין סאוט אמעריקע, נאכדעם הייבן זיך אן די עכטע חרטה געפילן, און נאכדעם איז דאס מיידל פינישט פאר איר לעבן. א גאנץ לעבן וועט זי נאכלויפן ווי דאס קינד איז, און שי'ס נעווער גאנע פיינד אים, און ווען יא, וועט דאס קינד אויך נישט האבן מיט איר גארנישט. עטס ווייסטס, ס'איז געווען א גרויסער גאון און א צדיק ביי כלל ישראל, ער האט געהייסן דער שך, הרב שבתאי כהן, ער האט געמאכט דעם ספר שך, שך על התורה, שך אין שולחן ערוך, מ'האט אים צוגעגנבעט א. טאכטער וואס האט געהייסן אסתר, דער שך האט אינגאנצן געלעבט צוויי און פֿערציק יאר, נישט געלעבט צו לאנג, פון ווען מ'האט אים צוגעגנב'עט די טאכטער איז ער ארום געפארן אין די גאנצע יוראפ זוכנדיג די טאכטער, א איד א גאון עולם, א איד וואס ער האט, ער איז געווען די די טירן פון פון די וועלט און פון גן עדן איז געווען ביי אים אפן אפילו ווען ער האט געלעבט, עד כדי כך, מ'זאגט פארוואס דער שך. ווער ס'לערנט, ווער ס'האט געלערנט אסאך שך ווייסט ס'איז זייער שווער צו פארשטיין אסאך מאלס זיין לשון. און זאגט מען דאס איז ווייל ס'האלט אויס על פי קבלה אויכעט. מען זאגט אז דער שך האט אינגאנצן דעם חיבור נישט געשריבן. דער שך האט געטראכט און די פעדער איז געווען אויפן טיש מיט השבעת קולמוס, וואס ער האט געטראכט האט די פעדער געשריבן. אמאל האט מען נישט געקענט פארשטיין אזא זאך, היינט מיט די קאמפיוטער עידזש, אלעס איז צו פארשטיין. איז על כל פנים, עם כל זה וואס ער איז געווען דער גרויסער צדיק מיט דעם תלמיד חכם האט ער נישט געקענט פארשמערצן אז ער האט פארלוירן א טאכטער. ער האט נישט געוואוסט וואו זי איז, ער האט מורא געהאט אפשר פירט זי זיך נישט אידיש, און ער איז ארומגעפארן איר זוכן. נאך אסאך יארן זוכן, די מעשה פארציילט נאך זיבן יאר זוכן איז ער עפעס אמאל אנגעקומען, זי האט חתונה געהאט, זי האט חתונה געהאט אידיש, און נאך אפאר יאר זוכן איז איינמאל איז ער געווען אין עפעס א האטעל צו אין א. מאטעל און ער האט געחזר'ט דארטן די סוגיא פון תקפו כהן בקיצור און דאס ווייבל עפעס די מיידל וואס איז דארט געווען ס'איז שוין געווען א ווייבל האט געהערט די סוגיא פון תקפו כהן און שטעל דיר פאר זי האט אריינגערעדט זי האט אים מסביר געווען זי האט אים פאראויס געזאגט האט ער געפרעגט ווער ביסטו האט ער געזאגט איך בין דעם שך'ס א טאכטער און אז מ'האט מיך אוועק געכאפט, כ'האב דא ברוך השם חתונה געהאט אידיש, מ'לאט מיך נישט האבן קיין קשר מיט די משפחה, און ער האט זיך זייער געפרייט, און נאכדעם איז ער שוין אוועק, א קורצע צייט נאכדעם איז ער אוועק, די פעין איז אזוי שטארק ווען מ'געט אויף א קינד אז ס'לאט זיך נישט זאגן, כ'האב געליינט יעצט א בוק אז רובם ככולם וואס זיי אדאפטן טוען זיי, ס'טוט זיי לייד און זיי ווילן טרייען צוריק צו קויפן די קינדער, מ'קען נישט געוואר ווערן ווי מ'האט עס אדאפטעד, אבער פאר מעדיקל ריזענס. מעג מען עפענען די פייל?

ענד סאו, אויב אונז לעב מיר אין א דזשאנגל און ס'איז דא בער מיט לייב מיט חיות רעות א גאנצע נאכט און מען דארף וויסן וויאזוי אומצוגיין מיט זיי און דאס איז וואס אונז טוה מיר יעצט. דער האטליין איז געמאכט דיך אויסצולערנען, דאונט בי סטופיד. וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון א אידישע טאכטער, אפילו זי האט חלילה געזינדיגט און זי ברענגט אויף די וועלט א קינד, נישט מיט חופה קידושין, וויל אויך דער אייבערשטער מען זאל אים אויפכאווען אידיש, און נישט אוועק געבן דאס קינד פאר פופציג טויזענט דאלער, אדער פאר עני אמאונט, און נאכדעם גייען זיך אנהייבן די העווי ריגרעטס, און אפילו די קינד איז א בן הנידה אויך, יול בי סורפרייזד אז מיט א ממזר, שטייט קלאר אין שלחן ערוך, איז מען מקיים פרו ורבו, הגם דער אייבערשטער גלייכט עס נישט, באט איטס א ליווינג טשיילד, און ער איז מחויב בתורה ובמצוות. סאו מעיק שור יו אר סאמבאדי דעט יו קען. ווי מען זאגט וואטשן אויפן קינד, שוט ברינג הים אפ, ערליך אין אידיש. יעצט איך וויל נאר מסביר זיין, ס'איז א חילוק צווישן א בן הנידה און צווישן א ממזר. א ממזר איז אסור לבוא בקהל, ער טאר נישט חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער, ער מוז נעמען אדער א גיורת אדער מוז ער נעמען א ממזרת, זיין מין. די קינדער זייערע גייען אויך זיין ממזרים, דאס איז עד סוף כל הדורות. מה שאין כן ווען ס'איז א בן הנידה איז דעמאלטס איז עס אזוי פיל, אז ס'איז א פגם, אבער זיי קענען חתונה האבן געהעריג מיט אידישע קינדער צו מיט אידישע מיידלעך, און די נעקסטע דזשענערעישאן זענען שוין כשר, ווייל ס'איז נישט אויב זי, די מאמע, היט אפ געהעריג טהרה, ווייל דאס איז נישט קיין קאנטעידזשעס דיזיז וואס ס'גייט איבער פון איין דור אויפן צווייטן. יעצט די חברה וואס זיי גייען נעבעך ארום מיט מיידלעך און זיי זייען אן און שוואנגערן אן מיידלעך, רבי עקיבא האלט אז אפילו ביי חייבי לאוין איז אויכעט א ממזר,

א נידה איז עקסקלודעד פון צו זיין א ולד ממזר, זאגט די גמרא פארוואס ווייל איך לערן ארויס ותהי נדתה עליו אז ס'איז דא קידושין און דארט וואו ס'איז דא קידושין איז נישט קיין ולד ממזר. די סייקייטריסטס זאגן ווען איינער פארלירט א קינד רחמנא לצלן איז עס אסאך ארגער ווי איינער וואס האט נישט קיין קינדער, איינער וואס האט נישט איז דשאסט אן אימעדזשינערי זאך ער וואלט געקענט האבן און ער האט, און איינער פארלירט א קינד איז יעדעס יאר אך הי וואוד העוו בין א סיקסטין, הי וואוד העוו בין א סעווענטין, יעצט וואלט איך אים שוין געקענט אנהייבן צו זוכן א שידוך, יעדעס מאל ריוואלווט דיין לעבן ארום דעם קינד וואס דו האסט פארלוירן, און וועגן דעם ווערן זיי אלע משוגע, דער סיגעטער איז געווארן אויסגעוועפט ווען ער האט פארלוירן זיין טאכטער, און אזוי גייט די גאנצע זאך, יעדער ווער ס'פארלירט א קינד ווערט אויסגעוועפט. די טאהשער רבי איז אויכעט ווען ער האט פארלוירן נעבעך דעם מרדכי'ן, דעמאלטס האט מען געזעהן ער איז דאון טאון, דעטס איט, נאר מ'האט איהם אנגעהויבן צו וועפן אביסל און א סאך און אזוי ווייטער, דאס איז וואס מ'דארף וויסן, דו געסט אויף א קינד ווען ער שטארבט, איז דאס א זאך וואס די גמרא זאגט האט דער אייבישטער געמאכט אז ס'זאל פארגעסן ווערן, א טויטער זאל פארגעסן ווערן, ווען נישט וואלט נישט געקענט די וועלט האבן קיין קיום, שטעל דיר פאר פארגעסענערהייט וואס ס'איז א חורבן ס'איז, שטעל דיר פאר ווען די. קינד לעבט, ער דרייט זיך ארום. דער של"ה הקדוש האט א מורא'דיגע קשיא, יעקב אבינו האט געזען אז ער הערט נישט אויף צו קלאגן נאך יוסף, האט ער דאך געדארפט וויסן אז ער לעבט, ווייל די גמרא זאגט דאך אז דער אייבערשטער האט געמאכט אז א מת זאל נשתכח ווערן מן הלב, זאגט דער של"ה הקדוש, ווערט פארגעסן נאך צוועלף חדשים, און ער האט אלץ געהאלטן אפשר דעמאלטס האט ער נאך געלעבט, אבער יעצט איז ער שוין געשטארבן און ס'עט דויערן צוועלף חדשים ביז ס'וועט ארויסגיין פונעם הארץ, אבער ס'נישט, ס'מוז נישט זיין אז ער לעבט, נו שטעל דיר פאר ווען ער לעבט טאקע, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר. ס'איז מורא'דיג. יעצט העמער גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן אז, יעצט ווייס איך, איך זאג הני עכברי רשיעי, די מיזעלס, די מייזעלס, דאס איז אזאלכע רשעים, נואפים, ס'איז אנבעליוועבל. איז די מיזעלס, בין איך יעצט דערגאנגען אז דער שוחט וואס ער האט גע'שחט'ן פאר די בית דין, דער רויטער הייסט מייזעלס. ס'איז נישט די זעלבע מייזעלס פון די פעמילי וואס אונז רעד מיר די גאנצע צייט. פון די רבנישע מייזעלס פעמילי, אבער זעהט אויס ס'איז שמעיה גורם, ס'איז א אנדערע מייזעלס אבער ס'איז די זעלבע ראטן מייזעלס. Wow וואט א רענק אויט, צו זיין צו טוהן א שוחט מיט אזא מכובד'יגע פאזישן, נאר דער עולם זאגט מיר אז זאלסט וויסן כדתיא מיט בית דין שחיטה איז די זעלבע גארביטש, פאר געלט טוען זיי אלעס, גראדע איך בין. איך האב געהאט אמאל א גוטן עקספיריענס מיט דעם בית דין, ס'דארט דא דער וואס ס'פירט עס דער רב, איך האב עם פארציילט אז כ'בין געגאנגען מאכן א מקווה אין אין ספעין, געגאנגען בודק זיין אין טערעמאלינוס, בקיצור כ'האב געזען ווי דארט איז דא איינער א שוחט ער האט געהייסן כהן, און איך האב נישט געוואוסט קודם, איך האב עם געזאגט הער אויס איך וויל אייך עפעס בעטן, איך בין א טאטע פון א שטוב מיט קינדער, קיין פרנסה מאך איך נישט, און כ'וויל מיך לערנען שחיטה, פרעג איך עם ווי לאנג העט עס דויערן? זאגט ער ס'עט דויערן ווי לאנג איר ווילט, א וואך, שטייט'ס דא און כ'העל אייך צו ווייזן. פרעג איך אים וויפיל עט עס מיך קאסטן, זאגט ער טויזנט דאלער, מיר געבן טויזנט דאלער. פרעג איך פאר טויזנט דאלער וועט איר מיר געבן א צעטל אויכעט, זאגט ער זיכער, כ'וועל דיר אלעס געבן, עטס קענען זיין רעדי צו גיין שעכטן. שוין, כ'קום אריין זעה איך דארט ער איז אין א גוי'שע פלאץ שעכט ער, ווייל ס'איז נישט געווען גענוג קיין אידישע פלייש, מ'האט נישט געדארפט אזויפיל אידישע פלייש אז ס'זאל זיך לוינען צו האלטן א בית השחיטה. ס'איז נישט אזוי ווי אין אמעריקע וואס מ'טרייפעט אפ גאנץ אמעריקע און ס'לוינט זיך. צו האלטן א בית השחיטה איז למעשה האט ער גענומען די בהמה ער האט עס געגעבן א בינד צי ביין האלז ער האט עס נישט געקענט איבערקערן ס'איז צי שווער פאר ער עס צי געבינדן ביין האלז און ער האט גענומען דעם חלף און ער האט אנגעהויבן צי שעכטן און וואס איז געשען ווי ער האט אנגעהויבן צי שעכטן איז האט זיך אויס געסטרעטשט די האלז פארשטייסט ווייל ער שעכט דאך און די בהמה איז אראפגעפאלן ס'איז אראפגעפאלן ס'האט אויסגעפלאצט און ס'איז אפילו נישט געווען קיין בדיקת פנים ווייל אלעס איז געווען אויסגעשפרייט אויף דרערד. שוין, נאכדעם האט ער געהאט אפאר גוים, מען האט עס צושניטן און פארטיג. פון דארטן, אין ספעין, איז דא די בעסטע סאלאמי, און מען טראגט דאס ארום אויף גאנץ ספעין, און מען טראגט דאס אויך אויף די ראק אוו דזשיבראלטער, ס'איז דא א שטיין וואס הייסט די ראק אוו דזשיבראלטער, דאס געהער פאר ענגלאנד, מען שלאגט זיך ארום יעדעס יאר, ס'איז דא א כסדר וואוט צו ס'זאל גיין פאר ענגלאנד צו ס'זאל גיין פאר ספעין, ס'איז אין ספעין אבער ס'געהער פאר ענגלאנד. בקיצור, בין איך געגאנגען צו דעם ראביי ליכטענשטיין, די הויפט פון די שחיטה, און איך האב עס אים פארציילט. איך האב אים אפגעקאלט, כ'האב אים, איך בין נישט געווען נאך ביי אים, כ'האב אים אפגעקאלט. קיצור, זעהט אויס ער האט עס גענומען ערענסט, זעהט אויס ער האט נישט געוויסט אז שם האסד אז מ'האט מיך לייגן אין חרם, ממילא טאר מען נישט רעדן מיט מיר, ער האט עס גענומען ערענסט. אויפן וועג צוריק פון די מקווה אין טערעמעלינוס טרעף איך אים דארטן, אין לאליניע הייסט עס, לאליניע הייסט א שיינע פרוי, דאס איז די נאמען פון די שטאט פון די גרעניץ, וואס פון דארטן פארט מען אריבער אויף פון די ראק אוו דזשיבראלטער, פון ספעין אויף די ראק אוו דזשיבראלטער. שוין. בקיצור, און כ'האב דארט געטראפן רב ליכטנשטיין, א איד א בעל צורה, מען זעהט ער איז א רב, פרעג איך אים ווער זענט איר? זאגט ער איך בין רב ליכטנשטיין, פרעג איך אים וואס טוט איר דא? זאגט ער איינער ראזענבערג האט אים צוגעקאלט, זאג איך איך בין דער ראזענבערג, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב אויך נישט געגלייבט ווייל גאנץ די גאנצע ראק אוו דזשיבראלטאר האט געגעסן פון דארטן די סאלאמיס, איך בין אליינס אראפגעקומען, כ'האב מיך איבערצייגט אז ס'איז אמת, און כ'האב גע'אסר'ט די. שחיטה דארט, און אונז גיימיר יעצט מאכן דא אין לה ליניא אן אייגענע שחיטה פאר די קהילה דארט, סאו איך האב מיט זיי גאנץ א גוטע עקספיריענס, זיי האבן אנגעשריבן א טענק יו לעטער מיט אלעם, אבער זעט אויס ווען ס'קומט דאון פוש קאמס טו שאוו איז די דאלער צו די פונט צו די גאלד וועליו איז מער ווערד ווי די גאנצע תורה חס ושלום ביי אלע רבנים ליידער איז ער דער מייזעלס, דער שוחט, מען האט אים ארויסגעווארפן, ברוך השם, און למעשה זאגן זיי מען האט אים שוין געדארפט פֿופֿצן יאר ארויסווארפן, ווייל מען האט שוין אויף אים אריין אנגעגעבן פֿופֿצן יאר צוריק, יעצט מענטשן שרייבן אריין אז ער איז א צדיק, איך האלט אויך ער איז א צדיק, ווייסט פארוואס? ער האט נישט געטאטשט קיין קינדער, ער האט געהאט א דיזייער, ער איז געגאנגען קישן פרויען, פיין, נאט א פראבלעם, דאס איז צווישן דיר און צווישן אייבערשטן, אבער דו ביסט א שוחט מוז מען דיך מעביר זיין, ווייל א שוחט דארף זיין א ירא שמים מרבים, אבער דאס האט גארנישט צוטוהן מיט טשיילד סעקשועל אביוז. האסט געטוהן אזוי ווי דו וואלסט געדארפט צו טוהן, דאס הייסט בוחר הרע במיעוטו, נישט וואס דזשאסטיפייד דאס געגאנגען זינדיגן מיט שיקסעס, אבער אז ס'איז געווען א חשבון אדער צו גיין זינדיגן מיט שיקסעס אדער צו גיין טאטשן קינדער, האסטו זייער גוט געטוהן, ווייל קינדער טאר מען נישט טאטשן, קינדער זענען נישט דיין טוי. סאו דאס איז די הני עכברי רשיעי נינהו, דער פשרן רב, א מייזעלס. אה, אפגעריסענע בהמה. איינער קאלט מיך אפ, כ'האב ארויפגעלייגט אויפן וואטסעפפ אז זלמן לייב פיליפ'ס ברודער מנשה פיליפ גייט רעדן אין סאטמארע בית מדרש דעם רבינ'ס יארצייט. בקיצור, און אויף דעם זעלבן בולעטין באורד האט איינער ארויפגעקלעבט אז ער הערט נישט אויס נחום ראזענבערג, האט זיך אונטערגענומען מ'גייט אים נישט אויסהערן, און. למעשה האט ער געהאט גרויסע ישועות אין רפואה זאכן, פיין, בין איך אבער ברוגז האסט עס ארויפגעשטעלט וואו דער נאמען, וואו די אדרעס, וואו די אלע זאכן, אבער דאס האט מיך נישט געבאדערט, האסט מיך ארויפגעשטעלט אויפן זעלבן בולעטן באורד ווי ס'שטייט אז מנשה פיליפ גייט רעדן וועגן דעם רעבן, זאג, עטס זענט שוין אזוי נידריג געפאלן, דער חזר מנשה פיליפ איז געווען א מגיד שיעור אין שאפראן און געווען דער בעסטער מגיד שיעור, איז א בקי נפלא און ער האט געטאטשט די בחורים. און שאפראנער רב האט אים ארויסגעווארפן אינמיטן די שיעור, אינמיטן זיין אין די ישיבה. ער איז היינט ענקער גאנצע רעכטע האנט. נו, אויב עטס זענט אזוי נידריג געפאלן האב איך רחמנות אויף ענק. איך האב באמת באמת רחמנות אויף ענק. מיט דעם שיסט עטס? סאו אז דו שטעלסט מיך ארויף אז דו הערסט אויף צו הערן מיין מנוול'ישן האטליין ביסט געווארן געזונט האסט געזען גרויסע זאכן אין רפואה שטעלסט עס ארויף אן א נאמען און אן אדרעס און אן א דאטום נו וויל איך פארשטיין שעמסט דיך נישט מיך ארויפצושטעלן מיט איין טאוול אויף מיט מנשה פיליפ? ספעשעלי כ'האב דיר געזאגט די פיליפס פעמילי איז די מאוסט דיסגאסטינג פעמילי וואס איז דא, רבי זוני פיליפ פלעגט אראפשלעפן די הויזן, מנשה האט א ברודער וואס ער האט אריינגעשטופט, ר' זלמן לייב, די גרעסטע מורה הוראות אין וויליאמסבורג, ער האט אריינגעשטופט דעם פיפי כמכחול בשפופרת אין לייביש טייטלבוים'ס תחת, שפעטער זענען זיי געווארן שוואגערס, זעט אויס פון הימל האט מען געוואלט

איז ארום געגאנגען נאך געלט פאר בנות ירושלים, פרויען האבן געוויסט נישט עפענען די טיר פאר אים אין די מקווה, האט מיר חזקל שמש געזאגט אז ער האט א שוואכקייט אז ווען ער איז אין א מקווה און ס'איז דא דארטן קינדער קריגט ער א פארקינסאנס, די הענט ציטערט אים ביז ער איז מטמא די קינדער, ס'איז געווען א תקנה אז ער טאר נישט אין סאטמארע בית מדרש גיין אין מקווה, ס'הייסט סאו שטעל מיך נישט ארויף אין איין טאוול מיט אים, יעצט איינער האט מיר געזאגט, איך האב עס געזאגט אויפן. וואטסעפפ, דו ווען'סט דיך שוין אפלאזן, דו פארשעמסט דאך אזוי דעם רב, און נאכאמאל דעם רב, זאג איך, העי, א איד איז אמאל געגאנגען אין מארקעט, און ער שלעפט די קי, די קי איז אים אנטלאפן, שרייט אים יעדער נאך, חיים'ל, שעמסט דיך נישט? אזא תלמיד חכם ווי דו שלעפסט א קי אין די מארקעט? זאגט ער, איך שלעפ דען די קי? די קי שלעפט דאך מיך, ווען נישט די קי האב איך דאך נישט פון וואס צו לעבן, נאר וואס, ס'איז אנטלאפן, מוז איך איר נאכלויפן, די זעלבע אויכעט, זיי זענען מיר נאכגעלאפן. זיי זענען געווען די ערשטע וואס האבן געגעבן א שטויס אין מיר פאר גארנישט, און אפילו נישט געהאלטן אז מען דארף זיך אראפזעצן מיט נחום ראזענבערג און עס דורכרעדן. נו, וויל איך אייך פרעגן עפעס, פארוואס זאל איך יעצט אויפהערן? זייער חתימה איז געבליבן, און ממילא גיי איך אויכעט רעדן. און כ'האב עהם געזאגט, איך גיי יעצט ארויס א. מיין כ'האף צאמצונעמען, כ'האלט אינמיטן שוין די אלע חזירים און די רבנים, יעצט גיי מיר ארויס א געהעריגן ביכל, אזוי ווי עסטי וויינשטיין האט געטון.

רחמנא לצלן, אזא מין עינוי הנפש, איך זאג אייך די אמת, איט העז טו סטאפ. איז וויל איך ענק זאגן, אונז זעמיר פייטן, ווייל עטס האטס אנגעהויבן און אונז זעמיר ענדיגן. אזוי זאגט רש"י, בך פותחים ובך מסיימים. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז כ'האב באקומען א גרויסן שקויעך פון זייער אסאך ראשי ישיבות מיט עוסקים בצרכי ציבור וועגן דעם גיוס, זאגן דו האסט עס אזוי קלאר ארויס, עס איז אזוי קלאר ארויסגעברענגט אז מען טוט אן צרות פאר דעם וואס זיי קענען זיך נישט קעגן שטעלן, און עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט מען האט געבעטן איך זאל אראפגיין אויף באר שבע אדער אויף תל אביב, האב איך געזאגט איך טאר נישט גיין, טאר נישט גיין, בקיצור ווייל דאס הייסט אינטרודינגען פרייוועט גאווערמענט אפעירס, עניוועי זעט זיך יעצט אז איך בין גערעכט געווען, זיי הייבן אן צו קנס'ענען די אלע עסקנים וואס זיי שטייען דארט מיט גרויס געלט, האט מען איינעם געזאגט. אז טאמער גייסט נישט אוועק וועל איך דיר געבן א ריפארט סאמענס פון טויזענט שעקל, זאגט ער מאך עס פינף טויזענט, פרעגט ער פארוואס? פארוואס לאכסטו דערפון? זאגט ער ווייל וויפיל דו געסט געט סאטמאר דאפעלט, אונז זעמיר דא ווייל אונז באקומער געלט פאר דעם, סאו ביידע צדדים זענען זיך ווערד דאס געלט, באט למעשה מען נעמט חברה אין מיליטער מען מאכט פון זיך חוזק, יעצט איז דא א זאך אז טאמער איינער טוישט ישיבות מוז עס איינגעבן פאר ועד הישיבות ביז פופצן טאג, יעצט די ישיבות האבן געגעבן חופש דא אין ארץ ישראל נאך תשעה באב. און ביז אלול מוז מען שוין האבן א נייע ישיבה, און נישט יעדער קען דאס באווייזן ווייל ס'איז חופש, די ראשי ישיבות זענען אויף חופש, די ראשי ישיבות האבן אויך ליב וואס אונז האבן ליב, זיך ענדזשויען און ארום צו פארן, מען זעט ס'איז דא צוויי ראשי ישיבות זיצן אין אזא עמיוזמענט פארק, יא ס'איז דער זעלבער דרערד ליגער, ס'איז בשר בדשר'ס. למעשה אז די פופצן טאג איז דורך געגאנגען איז זיי האבן נישט אריין געברענגט א צעטל איז עס א צרה, זאגט ועד הישיבות מען קען דיר גארנישט טון. אויף דעם דארף איך נישט קיין ועד הישיבות, אויב נישט צו טון קען איך עס טון אליינס אויך, זיי באקומען גרויס געלט, די גאווערמענט ווייסט וואו צו שטופן און וואס צו שטופן און ווען צו שטופן און וויאזוי צו שטופן. אמאל איז ועד הישיבות געווען א זייער א פיינע זאך, היינט איז עס א דרערדליגער ארגענעזעישאן, עס האט זיך אריינגעלאזט אין געלט, כ'האב ענק שוין געזאגט, יעצט איז געווען בעלזער רב יאהרצייט, איז געווען אמאל א איד א יושב אין בעלז, שפעטער איז ער געווארן א מסור פאר די רוסישע רעגירונג, איינמאל. איז ער געווען איז בעלזער רב געפארן אונטערוועגנס, דער מסור איז אויך דארט געווען, גייט ער צו צום בעלזער רב, דאס איז נאך געווען רב סוחר דוב, און געבט אים שלום, זאגט ער רבי דערקענט מיך? זאגט ער ניין, זאגט ער איך בין דער און דער יושב פון בעלז, זאגט ער יא, פרעגט ער נו וואס איז פון דיר געווארן, ביסט געווארן א וועלטס מסור, ארבעטסט פאר די רוסישע רעגירונג, זאגט ער יא רבי דאס קומט פון אנערקענונג, בעלזער רב האט אנגעהויבן צו שרייען וואס, דו האסט אנערקענט חלילה אז ס'נישט דא א באשעפער אויף די וועלט, זאגט ער ניין רבי ניין ס'איז דא א באשעפער, כ'האב אנערקענט אז. בעסער צו זיין א פרץ אין מאסקווע ווי א יושב אין בעלז, ווייל אלס יושב אין בעלז האב איך נישט געמאכט קיין פרנסה, דא בין איך כאטש מאך איך פרנסה, פארשטייסט? דאס קומט פון די אנערקענונג זאלטס עטס ענק אויסלערנען. די ועד הישיבות מיט די אלע מענטשן וואס זיי ווילן אונז העלפן, די באקומען גרויס געלט, ממילא זיי קריגן גרויס געלט ארבעטן זיי פאר זייער אייגענע אינטערעסן, חורבן איז אז די רבנים לייגן זיך נישט אריין אין דעם, ס'דא נאר עסקנים וואס זיי טוען אין דעם, די רבנים טוען נישט דערין ווייל ס'ליגט נישט קיין געלט. ס'איז נישט אזוי ווי א סידור קידושין, געט אים א טויזענטער, צוויי, און ס'איז גארנישט, ס'ליגט נישט קיין געלט, זאגט ער פארן שטיקל געלט, זיי דו מיין כפרה, און דאס איז די פראבלעם דא, מ'נעמט נישט נאר ספרדישע קינדער אזוי ווי איך האב געזאגט, נאר מ'נעמט יעדע. שוואכערן עלעמענט, פון די אשכנזים נעמט מען אויך, עס מיינט אז א בחור קען זיך נישט צושטעלן גענוג שנעל אין א ישיבה, אז א בחור גייט ארויס פון א ישיבה און ער גייט אין אן אנדערע ישיבה און יענע ישיבה איז נאכנישט רעדזשיסטערט צו. אז מען האט זיי נישט געגעבן א פערמיט אז זיי מען לערנט ביי זיי הייסט עס אזוי ווי מען איז אין א ישיבה מען מאכט גרויסע צרות און לויט ווי איך האב געליינט יעצט אז ס'איז דא בערך אַכט הונדערט און פֿופֿציק קינדער וואס מען האט גענומען בכפייה ס'איז דא וואס זיי גייען זיי זענען מאר דען העפי טו גאו באט ס'איז דא אַכט הונדערט און פֿופֿציק וואס מען האט שוין גענומען און דאס אזוי ווי פרעה'ס געשעפט קודם באצאל איך פאר די ארבעט נאכדעם מוזטו ארבעטן אומזינסט נאכדעם הארג איך דיך מיט דיינע קינדער דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג נאו קודם האט מען אנגעהויבן מען נעמט נישט בכפייה. נאכדעם האבן זיי גימיקס וויאזוי זיי נעמען יא בכפייה, נאכדעם עט די ענד אוו די דעי גייט זיין זייער זייער נישט גוט, ווייל מען גייט געהעריג נעמען דעם עולם, און נישט טאמי לפיד וועט זיין דער וואס וועט זאגן אז מען זאל זיי נעמען, אה, ועד הישיבות וועט זיין דער, כ'האב ענק שוין געזאגט, עשיו קען נישט וויי טון פאר יעקב, וואס איז אייביג שטערקער ווייל ער האט דעם אייבערשטן אויף זיין זייט. טאמער אבער העלפט יעקב צו, דעמאלטס קען ער אים יא בייקומען. עטס ווייסטס אזא ווארט קאפאו? עטס האטס געהערט פון קאפאוס? אין אונגערן האבן די דייטשן גענומען אידן וואס זאלן שלאגן די אידן, און די זעלבע איז געווען אין מצרים. איינמאל אז א איד שלאגט עס, דעמאלטס טוט עס וויי, און דעמאלטס קען מען נעבעך אייננעמען כלל ישראל. ביז אהער איז געווען דער ערשטער חלק פון פרשת ראה, און זייט מוחל, גייט צום צווייטן חלק.